השלמת הפרשה פון פרשת נשא, מען האלט במדבר קאפיטל ה פסוק כ"ד, זאגט די הייליגע תורה והשקה את האשה, ווי רש"י זאגט, דאס מיינט נישט א ציווי אז מען זאל שוין יעצט געבן פאר די פרוי צו טרינקען די וואסער, נאר ס'איז א המשך פון די פריערדיגע פסוק וואס האט געזאגט אז דער כהן זאל אראפשרייבן די קללות אין א ספר און ער זאל עס צולאזן אין די וואסער, זאגט יעצט די פסוק אז די ציל דערפון איז ווייל ער וועט דאס געבן צו טרינקען פאר די פרוי, את מי המרים המאררים, די ביטערע וואסער וואס מאכן איר פעלערדיג, ובאו בה המים המאררים למרים, ס'וועט אריינקומען אין איר די וואסער וואס מאכט איר פעלערדיג, און ס'וועט איר זיין ביטער. זאגט רש"י, והשקה את האשה, אין זה סדר המעשה, דאס איז נישט די סדר ווי אזוי מ'האט געטון די זאכן, שהרי בתחילה הקריב מנחתה, צוערשט האט מען געמאכט די קרבן מנחה, אזוי ווי ס'שטייט ווייטער אין די פסוקים, אין פסוק כ"ו שטייט אז מען זאל נעמען א קומץ און מאכן דעמפן אויפן מזבח, און הערשט נאכדעם זאל מען געבן פאר די פרוי צו טרינקען די וואסער, און דאס איז די שיטה פון ר' שמעון אין די גמרא, וואס די רבנן קריגן דערויף באמת, און זיי האלטן אז די סדר איז יא געווען קודם אנצוטרינקען די וואסער און נאכדעם מקריב זיין דעם קומץ. איי וואס עס שטייט שפעטער אין פסוק ואחר ישקה את האשה את המים האבן זיי דאס אויסגעטייטשט אז אויב עס האט זיך נישט גוט פארמעקט זאל מען עס נאכאמאל גוט אויסמעקן, רש"י האט אבער אנגענומען דא ווי די שיטה פון ר' שמעון ווייל דאס שטימט מער מיטן פשוט'ן פשט וואס איז משמע אז די ואחר ישקה איז א ציווי אז דאס איז געווען די סדר קודם מאכן דעם קומץ און נאכדעם געבן צו טרינקען. אלא נאר, זאגט רש"י, וואס איז די פשט פון דעם פסוק דא? הכתוב מבשרך, די פסוק זאגט דיר אן שכשישקנה ווען ער וועט איר געבן צו טרינקען יבואו בה למרים, וועט עס אריינקומען צו איר און ס'וועט איר זיין ביטער. זאגט רש"י, אז דער פסוק לאזט אונז הערן נאך א נקודה, לפי שנאמר בטן וירך, אויבן בשעת די קללה איז געווען אויסגערעכנט נאר, צוויי אברים פון איר קערפער וואס וועלן ליידן, מנין לשאר כל הגוף, פון ווי ווייסן מיר אז דער גאנצער קערפער ליידט, תלמוד לומר ובאו בה, ס'וועט אריינקומען אין איר, וואס דאס מיינט בכולה, אלע אברים וועלן ליידן פון די מים המרים, אם כן מה תלמוד לומר בטן וירך, פארוואס שטייט טאקע נאר די בטן מיטן ירך, לפי שהן התחילו בעבירה תחילה, זיי האבן אנגעהויבן מיט די עבירה צוערשט, די הנאה איז געגאנגען בעיקר פאר די בטן מיטן ירך. לפיכך התחיל מהם הפורענות, פאר דעם הייבט זיך אן די שטראף פון זיי, אבער ס'שפרייט זיך אויס אינעם גאנצן קערפער, און ס'לאזט זיך אויס פאטאל, זי שטארבט אוועק פון די מים המאררים. זאגט רש"י למרים, להיות לה רעים ומרים, ס'איז שלעכט און ביטער פאר איר די וואסער. פסוק כ"ה, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, דער כהן זאל איבערנעמען פון די הענט פון די פרוי די מנחה וואס זי ברענגט צוליב דעם וואס דער מאן, האט זיך אויפגערעגט אויף איר און ער האט איר אנגעווארנט זי זאל זיך נישט מייחד זיין און זי האט נישט אויסגעפאלגט, והניף את המנחה לפני ה', ער דארף אויפהייבן די מנחה פארן אייבערשטן, מאכן תנופה צוזאמען מיט איר, והקריב אותה אל המזבח, און נאכדעם דערנענט ער איר צו דעם מזבח, ער נעמט די מנחה און ער טראגט עס צו צום ווינקל פון מערב דרום פון דעם מזבח, זאָגט רש"י והניף, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, מע פֿירט אַרום צו אַלע פֿיר ריכטונגען און אַרױף און אַראָפּ, צו װײַזן, אַז דאָס קומט אַ קרבן פֿאַרן אײבערשטן, װאָס די פֿיר זײַטן פֿון דער װעלט, און דער הימל מיט דער ערד, אַלעס באַלאַנגט צו אים. ואף היא מניפה עמו, אױך זי, די סוטה, הײבט אױף צוזאַמען מיטן כּהן, שידה למעלה מידו של כּהן, איר האַנט געפֿינט זיך העכער די האַנט פֿונעם כּהן. ברענגט תוס' צוויי מהלכים אין דעם, אדער מיינט עס אז זי האט אנגעכאפט ביי די אויבערשטע זוים פון די כלי און די כהן האט אנגעכאפט פון אונטן, ביידע האבן אנגעכאפט די כלי אליין, אזוי איז נישט געווען קיין חציצה צווישן די כהן'ס הענט און די שיסל. אבער תוס' ברענגט אז אין ירושלמי איז משמע אז די כהן האט ממש אנגעכאפט אירע הענט, זי האט אנגעכאפט די שיסל און ער האט אנגעכאפט אירע הענט, ווי די ירושלמי פרעגט אז לכאורה איז דאך דאס א מיאוסע זאך אזוי צו טון אז דער כהן זאל אנכאפן די הענט פון א פרעמדע פרוי, און די ירושלמי ענטפערט אויף דעם אז מען האט געלייגט דארט א מפה, א טיכעלע, צווישן זיי, און ער פרעגט אז דאס הייסט א חציצה, און ער ענטפערט אז מען האט גענומען אן עלטערע כהן וואס ביי אים גייט שוין נישט אן די הרהורים, זעט מען אבער פאקטיש פון דא, אז ער האט יא געדארפט אנרירן ממש די הענט פון די סוטה, זאגט אבער תוספות ס'איז נישט קיין הכרח, ס'קען זיין אז די ירושלמי האט אויכעט געהאלטן אז די פרוי האט אנגעכאפט ביי די אויבערשטע זוים און דער כהן פון אונטן, און נאכאלץ איז שייך די שאלה אז ס'איז מכוער ווייל ס'קען נאכאלץ צוקומען אז מ'זאל זיך צורירן וויבאלד מ'איז באשעפטיגט אויפצוהייבן צוזאמען די זעלבע כלי. זאגט רש"י והקריב אותה, מען רעדט נאכנישט דא פון מקריב זיין, דאס שטייט אין די קומענדיגע פסוק אז מען האט אראפגענומען א קומץ און מקריב געווען, נאר זו היא הגשתה בקרן דרומית מערבית של מזבח, דאס מיינט אז מען האט צוגעטראגן די גאנצע שיסל פון די מנחה צו די ווינקל פון דרום מערב פון די מזבח קודם קמיצה פאר מען האט אראפגענומען דעם קומץ, כשאר מנחות אזוי ווי מען האט געטון ביי אלע אנדערע מנחות, מען לערנט עס ארויס ווייל ס'שטייט. ביי די קרבן מנחה שטייט לפני ה' וואס דאס מיינט די מערב זייט און ס'שטייט אל פני המזבח וואס דאס מיינט די דרום זייט וואס דארט איז געוועזן דער כבש ארויפצוגיין, לערנט מען פון דעם ארויס אז מ'האט צוגעטראגן צו די ווינקל פון מערב און דרום. פסוק כ ו. וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה. דער כהן זאל אראפנעמען מיט זיין קומץ מיט די דריי מיטלסטע פינגער פון די רעכטע האנט, זאל ער אראפנעמען פון די מנחה איר געדענקעניש, והקטיר המזבחה און ער זאל עס דעמפן אויפן מזבח, ואחר און נאכדעם, ישקה את האישה את המים זאל ער געבן צו טרינקען פאר די פרוי די וואסער. זאגט רש י אזכרתה הוא הקומץ, פארוואס הייסט דאס א געדענקעניש, שעל ידי הקטרתו דורך דעם וואס מען מקטיר דעם קומץ, המנחה באה לזיכרון לגבוה, גייט די מנחה ארויף צו א געדענקעניש פארן אייבערשטן, און דער אייבערשטער געדענקט דעמאלטס די פרוי. לטוב אויב זי איז ריין, און לרע טאמער זי האט יא געזינדיגט. פסוק כ ז, והשקה את המים, ער זאל איר אנטרינקען דאס וואסער, והיתה אם נטמאה, אויב זי איז טאקע טמא געווארן ותמעל מעל באישה, זי האט געפעלטשט א פעלטשונג אין איר מאן, זי האט מזנה געווען מיט א צווייטן, נאכדעם וואס ער האט איר געווארנט זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם, ובאו בה המים המאררים למרים, זאל אריינקומען אין איר די וואסער וואס מאכט פארפעלט, און ס'וועט איר זיין ביטער, וצבתה בטנה, ס'וועט ווערן אויפגעשוואלן איר בויך, ונפלה ירכה, ס'וועט צוזאמפאלן איר דיכט, וואס די חזקוני זאגט אז דאס מיינט די רחם וועט צעגיין, און זי וועט נישט קענען מער זיין מיט קיין מאן, דאס איז א מידה כנגד מידה אויף דעם וואס זי האט זיך פארזינדיגט, והיתה האישה לאלה בקרב עמה, די פרוי וועט זיין צו א שעלטונג צווישן איר פאלק, יעדער איינער וועט מיטהאלטן איר קלקלה, וויאזוי זי ווערט דא אינגאנצן פארשעמט און מען וועט דאס נוצן פאר א אלה ווען מען וועט וועלן איינעם פארשעלטן. זאגט רש י, והשקה את המים, לרבות, דאס קומט פארמערן, ס'איז דאך שוין געשטאנען אויף סוף פון די פריערדיגע פסוק, ואחר ישקה את האישה את המים, ס'שטייט דא נאכאמאל ווייל ער קומט צולייגן, שאם אמרה איני שותה, אויב זי האט געזאגט איך האלט נישט ביים טרינקען, לאחר שנמחקה המגילה, נאכדעם וואס דער מגילה איז שוין געווען אויסגעמעקט, מערערין אותה, ומשקין אותה בעל כרחה, מען גיסט איר אריין דאס וואסער אין מויל מיט געוואלד און דאס רופט זיך מערערין, ווייל וויבאלד זי וויל עס נישט אראפשלינגען, מאכט עס אזא גרידער אין איר מויל אזוי ווי מען גארגלט זיך, אלא אם כן אמרה טמאה אני, אויסער, אויב די סיבה פארוואס זי וויל נישט טרינקען ווייל זי איז זיך מודה אז זי איז טמא, דעמאלטס דארף זי שוין נישט טרינקען, ווייל די גאנצע צוועק פון די וואסער איז דאך נאר מברר צו זיין דעם ספק, און אז ס'איז שוין נישטא קיין ספק, זי האט זיך מודה געווען אז זי האט שוין געטרינקען, דעמאלטס טרינקט מען איר נישט אן בעל כרחה. וצבתה בטנה וגומר, זאגט רש י, אף על פי שבקללה הזכיר ירך תחילה, בשעת ווען דער כהן האט איר געזאגט דעם קללה, האט ער צוערשט דערמאנט די ירך, און דא שטייט אז ס'גייט קודם אינעם בטן, המים אינן בודקין אלא כדרך כניסתם בה, די וואסער טוט אונטערזוכן און ס'טוט איר פארהארגענען לויט די וועג וויאזוי ס'גייט אריין אין איר, וויבאלד ס'גייט קודם אריין אינעם בטן ווערט מקוים קודם וצבתה בטנה. זאגט די מזרחי הגם ס'איז שוין געשטאנען אויבן אויכעט לצבות בטן ולנפיל ירך זעהן מיר אז די בטן קומט פריער, אבער רשי האט שוין געזאגט אויבן אז דער פסוק גייט ארויף אויפן בועל און נישט אויף די נבעלת, און דא שטייט קלאר אז בשעת ס'ווערט מקוים די קללה דעמאלטס געשעהט עס קודם אינעם בטן. זאגט רש י והיתה האישה לאלה, כמו שפירשתי אזוי ווי איך האב שוין אויבן מפרש געווען שיהיו הכל אלין בה יעדער איינער וועט שעלטן מיט איר, מען וועט זאגן פאר אנדערע דו זאלסט האבן אזא סוף אזוי ווי זי, בקרב עמה דאס וועט פאסירן צווישן איר פאלק, און דאס איז א גרויסע בזיון ווייל הפרש יש, ס'איז דא א גרויסע דיפערענץ בין אדם המתנוול במקום שניכר, צווישן א מענטש וואס ווערט פארשעמט אויף א פלאץ וואו ער איז דערקענט יעדער ווייסט ווער דאס איז לאדם המתנוול במקום שאינו ניכר צו א מענטש וואס ווערט פארשעמט אין א פלאץ וואס מ'קען אים נישט, און דא וויבאלד ס'וועט זיין צווישן אירע מענטשן וואס קענען איר, וועט עס זיין א גרויסע בזיון. פסוק כ ח, ואם לא נטמאה האישה, און טאמער די פרוי איז נישט טמא געווארן, וטהורה היא, און זי איז גענצליך ריין, ונקתה, וועט זי ריינגעוואשן ווערן, די וואסער וועט איר גארנישט קענען שלעכטס טון, ונזרעה זרע, און נישט נאר וואס ס'וועט איר נישט שאטן, נאר זי וועט געהאלפן ווערן מיט קינדער. שטייט דא אין תרגום יונתן אז דאס מיינט, אז דער מאן וועט זיך איבערבעטן מיט איר, און זיי וועלן זיין אינאיינעם, און זי וועט געהאלפן ווערן מיט א בן זכר. און דאס קומט זיך איר, זאגט דער אבן עזרא, אלס א שכר אויף דעם וואס זי איז פארשעמט געווארן אומזיסט, מען האט איר געמאכט די גאנצע מעשה אומזיסט, זי איז באמת געווען ריין, קומט זיך איר אלס א לוין אז זי זאל געהאלפן ווערן מיט קינדער. שטעלט זיך רש י אויף די דאפלטע לשון ואם לא נטמאה וטהורה, זאגט רש י ואם לא נטמאה האישה מיינט בסתירה זו, ביי די באהאלטונג וואס מען האט איר יעצט חושד געווען פון דעם איז זי נישט טמא געווארן, וטהורה היא ממקום אחר, זי איז געווען ריין פון אנדערע פלעצער, דאס מיינט אז זי האט זיך אויף קיין פאל נישט פארזינדיגט מיט זנות, נישט נאר ביי די מעשה וואס מען האט איר יעצט חושד געווען. דער אור החיים הקדוש זאגט, וטהורה היא פון סיי וועלכע סארט פריצות, נישט נאר אז זי איז נישט טמא געווארן מיט ביאה ממש, נאר אפילו אלע זייטיגע זאכן זענען נישט געווען דארטן, ווייל אין הכי נמי די וואסער וואלט איר נישט אוועקגעלייגט אויף טויט, ווילאנג זי האט נישט מזנה געווען ממש, אבער די ונקתה ונזרעה זרע די ברכה וואלט נישט געקומען ווען די פרוי איז דורכגעפאלן מיט געוויסע איינצלהייטן פונעם חטא, און נאר אויף א אופן וואס זי איז ממש טהורה, זאגט דער פסוק ונקתה ונזרעה זרע. זאגט רש"י ונקתה ממים המאררים, זי וועט זיין ריין פון די וואסער, איך זאג נישט אז ס'וועט איר עפעס שאטן, אפילו זי איז ריין, אבער אפשר ליגט עפעס אין די וואסער וואס ס'קען איר שאטן, אזוי אויכעט זאגט דער פסוק ניין, און ולא עוד אלא ונזרעה זרע, אם היתה יולדת בצער, טאמער ביז יעצט האט זי געהאט קינדער שווער, תלד בריווח וועט זי האבן מיט א ברייטקייט, אם היתה יולדת שחורים, זי האט געהאט שווארצע קינדער, יולדת לבנים וועט זי ווערן פון יעצט און ווייטער האבן ווייסע קינדער, און באמת אין די גמרא איז דא א שיטה פון רבי עקיבא אין מסכת סוטה וואס ער זאגט אז זי וועט געהאלפן ווערן מיט קינדער אפילו אויב זי איז געווען פארדעם אן עקרה. און רבי ישמעאל פרעגט אויף דעם, אויב אזוי וועלן אלע עקרות גיין און זיך באהאלטן, מען וועט זי ווארענען און זי וועט זיך באהאלטן, און די וואס איז נישט געווען אזוי ראפינירט און זי האט זיך נישט באהאלטן, זי וועט שאדן האבן, זי האט נישט קיין קינד ווייל זי האט נישט געטון דעם מיטל פון גיין זיך מייחד זיין מיט א פרעמדן מענטש. נאר וואס דען, האט רבי ישמעאל געזאגט די שיטה וואס רש"י ברענגט דא אראפ, אז א עקרה ווערט נאכנישט געהאלפן מיט קינדער, נאר אויב ס'איז אנגעקומען שווער, יולדת בצער יולדת בריווח, און ער זאגט אויכעט נקבות, אז זי פלעגט האבן נאר מיידלעך וועט זי פון יעצט האבן זכרים, אז זי פלעגט האבן נידעריג געוואקסענע וועט זי האבן לאנגע קינדער, און שחורים יולדת לבנים. און תוס' פרעגט דארטן אז לכאורה אויף רבי ישמעאל אליין קען מען אויכעט פרעגן די זעלבע קשיא וואס ער פרעגט פון רבי עקיבא, אז די אלע וואס האבן פראבלעמען, זיי, זיי געבוירן געווענליך בצער, וועלן זיי זיך גיין באהאלטן, און אזוי וועלן זיי געהאלפן ווערן צו קענען האבן בריווח. איז די מהרש"א אין מסכת ברכות זאגט. אז ס'לוינט זיך נישט צו פאר'הרג'ענען דעם גוטן נאמען, אז מ'זאל איר פארדעכטיגן אז זי האט עובר געווען אויף אזא הארבע איסור, כדי די לידה זאל צוגיין גרינגער. ווען איינער האט נישט קיין קינדער, איז מען גרייט צו טון וואס מען קען נאר, אפילו זיך אריינלייגן אין אזא שרעקליכע חשד, אבי מ'זאל געהאלפן ווערן מיט א קינד. אבער אויף רבי ישמעאל קען מען נישט פרעגן די קשיא, ווייל ס'לוינט נישט פאר אזא זאך ווי צו האבן גרינגער די קינדער, זיך צו פאר'הרג'ענען און אריינשטעלן אין אזא סארט חשד. די פנים יפות זאגט אז סתם א פרוי וואס איז יולדת בצער וועט זיך נאכנישט גיין מייחד זיין, צוליב זארג אז דער מאן וועט איר נישט וועלן געבן צו טרינקען די וואסער און ער וועט איר סתם אפגט'ן. ממילא לוינט זיך איר נישט איינצושטעלן אויף א ספק אז אפשר וועט ער איר יא געבן צו טרינקען די וואסער און זי וועט געהאלפן ווערן. אבער דארטן ווי די פרוי איז אן עקרה איז דאך דא א הלכה אז נאך צען יאר וואס מען האט נישט קיין קינדער דארף מען זיך סייווי אפגט'ן. איז פשוט אלס א לעצטע מיטל וועט זי דאך פרובירן זיך מייחד צו זיין ווייל אז ס'האט נישט געלונגען וועט ער דאך איר סייווי אפגעטן, ווייל ס'איז שוין יעצט אדורכגעלאפן צען יאר, אבער אפשר דאך וועט ער איר נישט אפגעטן, ער וועט איר יא געבן צו טרינקען די מים המאררים און זי וועט געהאלפן ווערן מיט קינדער, דאס איז געווען די טענה וואס רבי ישמעאל האט געהאט צו רבי עקיבא. פסוק כט, זאת תורת הקנאות, דאס איז די לערנונג די הלכה פון צערענען און ווארענען א פרוי אז זי זאל זיך נישט מייחד זיין, אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה, וואס א פרוי וועט אפקערן פון אונטער איר מאן און זי וועט זיך מטמא זיין. פסוק ל', או איש, טייטשט רש י אז דאס איז נישט קיין עקסטערע זאך, אויב ער איז אזא מין מענטש אשר תעבור עליו רוח קנאה, וואס ס'גייט אדורך אויף אים א גייסט פון צערענען, וקנא את אשתו און ער האט געווארנט די פרוי, והעמיד את האשה לפני השם, שטעלט ער אראפ די פרוי פארן אייבערשטן ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, און די כהן מאכט מיט איר די גאנצע הלכה וואס איז געשטאנען אין די פרשה. לויט רש י רעדט די פסוק פון איין זאך, אז א פרוי האט געטון פארשידענע זאכן אז דער מאן זאל איר פארדעכטיגן, און ער האט זיך אויפגערעגט, ער האט איר אנגעווארנט זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם, זי האט עובר געווען, שטעלט מען איר אראפ פארן כהן. אנדערע ראשונים לערנען אז פסוק כט רעדט פון א פרוי וואס איז באמת יא טמא געווארן, און פסוק ל רעדט מען פון א מענטש וואס ער האט סתם אזוי געווארנט אבער ס'איז געווען אן אומזיסטע חשד, ס'איז טאקע געווען אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, אבער זי איז געוועזן אומשולדיג. און אויף די ביידע די ביידע פעלער גייט דער פסוק ל א ווייטער זאגן אז אויף יעדן פאל איז דער מאן ריין פון זינד און נאר די פרוי וועט ליידן צוליב דעם וואס זי האט געטון. זאגט רש י או איש כמו או נודע, כלומר אם איש קנאי הוא, ס'איז נישט אדער אדער, נאר אויב ער איז אזא מין מענטש וואס ער ווערט אויפגערעגט און ער ווארנט איר

אם בדקוה המים, אויב די וואסער האט געווירקט אויף איר, און זי איז געשטארבן דערפון, אל ידאג לומר חבתי במיתתה, זאל ער נישט דאגה'נען צו זאגן איך בין שולדיג אין איר טויט, איך וואלט עס נישט געדארפט טון, זאגט די פסוק נקי הוא מן העונש, ער איז ריין פונעם שטראף. פארוואס? ווייל זי איז זיך אליין שולדיג, והאשה ההיא תשא את עונה, זי האט נישט געדארפט מזנה זיין, זי איז שולדיג, און אז איינער האט מזנה געווען, איז באבוד רשעים רנה, דו האסט גארנישט שלעכט געטון מיט דעם, וואס דו האסט געטון וואס די תורה האט געהייסן, אפילו צוליב דיר האט מען אויסגעמעקט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דאס איז געווען די פליכט דיינע, דאס האסטו געדארפט טון. דבר אחר א צווייטע פשט, אז מען רעדט דא פון א פרוי וואס זי איז נישט דורכגעפאלן, און ונקתה ונזרעה זרע, די וואסער האט גארנישט געטון שלעכט אויף איר, זאגט יעצט די פסוק, ונקה האיש מעון נאר יעצט, משישקנה, נאכדעם וואס ער האט איר אנגעטרינקען די וואסער און ס'שטעלט זיך ארויס אז זי איז ריין, תהא אצלו בהיתר מעג זי זיין מיט אים בהיתר, ונקה מעון, אבער שהסוטה אסירה לבעלה ווילאנג ס'איז געווען א ספק איז זי אסור פארן מאן, ווי מ'לערנט ארויס ווייל ס'שטייט אין די פרשה דריי מאל ונטמא, זי איז אסור פארן מאן, זי איז אסור פארן בועל, און זי איז אסור צו עסן תרומה. נאר יעצט נאכדעם וואס די וואסער האט גארנישט געווירקט אויף איר איז א סימן אז זי איז ריין און ער ווערט מנוקה מעון ער מעג זיין מיט איר, און די משכיל לדוד שמועסט אויס ס'איז דאך דא אזא זאך פון זכות תולה לה, פארוואס זאל מען נישט דארפן אייביג חושש זיין אז באמת איז זי יא זינדיג נאר די זכות האט איר תולה געווען אז זי זאל נישט באקומען דעם שטראף אויפן פלאץ, וויאזוי מעג דער מאן זיין מיט איר? זאגט ער אז מען גייט נאך רוב, רוב אזעלכע פרויען וואס ווערן פארדעכטיגט מיט אזעלכע הארבע זאכן, האבן נישט דעם זכות וואס זאל תולה זיין אויף זיי, ממילא אויב איך זעה אז די וואסער האט גארנישט געווירקט אויף איר דארף איך נישט גיין חושש זיין אז זי איז פון די מיעוט פרויען וואס האבן יא זכותים וואס דאס טוט זיי ראטעווען פון א באלדיגע שטראף. און אפילו די פרוי איז ריין, זאגט די פסוק והאישה ההיא תשא את עוונה, ווייל נאך אלעמען האט זי זיך מייחד געווען זי האט עובר געווען אויף די איסור פון יחוד, זי איז געגאנגען מיט א פרעמדן מאן, און זי האט מעיז פנים געווען פאר איר מאן, ער האט איר קלאר געווארנט דערקעגן, און זי האט עובר געווען אויף דעם, קומט זיך איר א שטראף אויף דעם, און זי וועט ליידן דערפאר, אפילו זי איז למעשה נישט דורכגעפאלן מיט קיין בעילת זנות. קאפיטל ו', פסוק א', וידבר ה' אל משה לאמור, דא הייבט זיך אן די פרשה פון נזיר. פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, רעד צו די אידישע קינדער און דו זאלסט זאגן צו זיי, איש או אישה, א מאן אדער א פרוי, כי יפליא, אז ער וועט ארויסזאגן, אדער זיך אפשיידן, אדער ווי דער אבן עזרא זאגט, ער וועט מאכן א וואונדערליכע זאך, ווייל ס'איז זייער א אינטערסאנטע זאך אז א מענטש שיידט זיך אפ פון תענוג העולם, אזוי רוב מענטשן קענען דאס נישט טון, זענען אריינגעטון אין די אלע זאכן, לנדור נדר נזיר, ער וועט מאכן א נדר צו זיין א נזיר, להזיר לה' ער וועט זיך אפשיידן פון תענוג העולם הזה, פארן אייבערשטנ'ס וועגן, ער וויל זיך מייחד זיין לעבודת הבורא. זאגט רש י, כי יפליא יפריש. דאס קען מיינען אדער ארויסזאגן, אדער זיך אפשיידן. שטעלט זיך רש י, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה. נישט אויף יעדן פלאץ ברענגט רש י אראפ א טעם אויף די סמיכות הפרשיות, אבער דא זאגן די מפרשים, איז זייער אינטערסאנט אז ער שטעלט צאם די נזיר, וואס ער איז א הייליגער מענטש, צוזאמען מיט די סוטה, וואס זי איז א ביליגע פארשוין. ווי קומט דאס צאמצושטעלן די צוויי איינס נאנט צו די אנדערע? לומר לך דיך צו זאגן שכל הרואה סוטה בקלקולה, ווער ס'זעהט די סוטה מיט איר פארשעמונג ווי זי ווערט דא פארהארגעט, יזיר עצמו מן היין, זאל ער זיך אפשיידן פון טרינקען וויין, שהוא מביא לידי ניאוף, וויין קען צוברענגען צו די עבירות פון זנות. און די מפרשים שטעלן זיך, און צו מיר זעהן שפעטער אז ס'איז דא א שיטה אז א נזיר איז א חוטא, ער איז זיך מצער פון וויין, און דארף ברענגען קרבנות אויף דעם, איז פארוואס געבן חזל א עצה פון יזיר עצמו מן היין אויף דעם? איז יש אומרים אז נאר א נזיר וואס איז טמא געווארן, אזא איינער איז א חוטא, אבער א נזיר וואס איז טהור הייסט נישט קיין חוטא, צו מיר באלד רעדן מער וועגן דעם. א צווייטע מהלך איז דא, אז ס'איז טאקע ביידע זאכן, באמת איז עס א חשוב'ע זאך זיך אפצושיידן פון וויין, און פאר דעם איז די עצה כל הרואה סוטה בקלקולה זאל זיך אפשיידן פון וויין, אבער פון די אנדערע זייט איז עס דאך א שטיקל פראבלעם ווייל מען טוט זיך פייניגן אומזינסט, און ס'איז א בחינה ווי איינער פאסט א תענית חלום אין שבת, וואס איז בעצם א גוטע זאך ווייל מען דארף דאך דאס טון, און דאך דארף מען פאסטן א טאג דערויף נאכאמאל כדי צו פארצייען אויף דאס וואס מען האט געפאסט אום שבת. נאך א מהלך איז דא אז יזיר עצמו מן היין מיינט נישט ממש א נזירות, נאר ער זאל זיך באגרעניצן פון וויין, ממש א נזירות דאס איז שוין א איבעריגע צער, אבער אז מען זעט א סוטה בקלקולה זאל מען זיך אפשיידן פון שיכור ווערן ווייל שכרות דאס איז די זאך וואס ברענגט צו צו ניאוף. זאגט רש"י נדר נזיר, אין נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפירש מן היין, עס מיינט אז ער האט זיך אפגעשיידט פון וויין, להזיר לה', להבדיל עצמו מן היין, לשם שמים, ער שיידט זיך אפ לשם שמים. פסוק ג'. וואס זענען אלץ די דינים פון א נזיר, מיין, פון פרישע וויין, ושכר און אלטע וויין, יזיר זאל ער זיך אפשיידן, חמץ יין, עסיג פון פרישע וויין וחמץ שכר און עסיג פון אלטע וויין לא ישתה זאל ער נישט טרינקען, וכל משרת ענבים און יעדע זאך וואס מען האט געווייקט אין דעם טרויבן לא ישתה זאל ער נישט טרינקען, וענבים לחים און פייכטע טרויבן ויבשים און טרוקענע ראזשינקעס לא יאכל זאל ער נישט עסן. זאגט רש"י מיין ושכר כתרגומו און מחמר חדת פון נייע וויין ועתיק און אלטע שהיין משכר כשהוא ישן, פארדעם הייסט אלטע וויין שכר ווייל ווען ס'איז אלט מאכט עס שיכור. וכל משרת איז א לשון צביעה במים או בכל משקה, מ'טוט ווייקען, איינטונקען, די טרויבן אין וואסער אדער אנדערע משקאות ובלשון משנה יש הרבה, אין די משניות טרעפט מען אסאך דעם אויסדרוק אין שורין דיו וסממנים מ'טאר נישט ווייקן קיין געווירצן און טינט, נזיר ששרה פיתו ביין א נזיר וואס האט געווייקט זיין ברויט אין וויין.

דאס איז א לשון פון די משנה, וואס די שיטה פון רבי יוסי איז, אזוי ווי רש"י האט דא אראפגעברענגט, אז די חרצנים מיינט די קערעלעך און די זג מיינט די שאלעכץ, ברענגט ער א ראיה אויף דעם פון א גלעקל, וואס די זוג איז די דרויסענדיגע חלק פונעם גלעקל און די ענבל איז די אינעווייניגסטע חלק, זאגט ער, אז פונקט ווי די דרויסענדיגע חלק פון א גלעקל הייסט זוג, די זעלבע זאך די דרויסענדיגע חלק פון די טרויב, די שאלעכץ, דאס ווערט אנגערופן זג.

די אלע טעג פון זיין נזירות נדר, תער א גאלמעסער לא יעבור על ראשו זאל נישט אדורך גיין אויף זיין קאפ, נישט נאר ער אליין טאר זיך נישט שערן, נאר א צווייטער טאר אים אויך נישט שערן, עד מלאות הימים אשר יזיר לה', ביז ס'וועט ערפילט ווערן די טעג וואס ער וועט זיך אפשיידן פארן אייבערשטן, קדוש יהיה הייליג זאל ער זיין, גדל פרע שער ראשו, מיטן לאזן וואקסן לאנג די האר פון זיין קאפ. זאגט רש"י קדוש יהיה השער שלו, זיין האר זאל זיין הייליג, לגדל הפרע של שער ראשו, צו לאזן וואקסן די וואקסונג פון די האר פון זיין קאפ. פרע, זאגט רש"י נקוד פתח קטן, וואס דאס איז א סגול, לפי שהוא דבוק לשער ראשו, ס'גייט צוזאמען, פרע שער ראשו, פרע של שער, די לאנגע וואקסונג פון די האר. ופירוש של פרע איז גידול של שער, פרע מיינט א וואקסונג פון האר, וכן את ראשו לא יפרע, וואס ס'שטייט ביים כהן גדול, מיינט אויך אז ווען ער איז אן אבל, זאל ער נישט לאזן וואקסן די האר לאנג. ואין קרוי פרע פחות משלושים יום, אונטער דרײַסיק טעג ווערט נישט אנגערופן פרע, און די גמרא זאגט אז דאס איז מרומז אין דעם קדוש יהיה וואס די ווארט יהיה איז בגימטריא דרײַסיק, און פון דעם לערנט מען ארויס אז סתם נזירות איז דרײַסיק טעג. פסוק ו', כל ימי הזירו לה', נאך א הלכה האט א נזיר אז די אלע טעג וואס ער האט זיך אפגעשיידט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, על נפש מת לא יבוא, טאר ער נישט אריינקומען נעבן א מת, ער טאר נישט אריינגיין אין א אוהל וואו ס'געפינט זיך א טויטער. דער משך חכמה באמערקט א אינטערעסאנטע זאך, ס'דא דאך דא דריי פסוקים וואס רעדן פון אנדערע איסורים פונעם נזיר. אין פסוק ד' איז געשטאנען כל ימי נזרו טאר ער נישט הנאה האבן פון קיין טרויבן מיט קיין וויין. אין פסוק ה' איז געשטאנען לגבי זיך אפשערן אויך דעם לשון כל ימי נדר נזרו. אין פסוק ו' ווי מען רעדט פון טומאה למתים שטייט שוין אן אנדערע אויסדרוק כל ימי הזירו לה'. הזירו זאגט ער איז מער א לשון אז דער מענטש האט זיך אליינס געמאכט פאר א נזיר. פארוואס שטייט דא אביסל אנדערש ווי פריער וואס איז געשטאנען נזרו? זאגט ער ווייל ס'איז דא אזא באגריף ווי א נזיר שמשון, וואס דער מלאך האט געהאט געזאגט פאר שמשונ'ס מאמע אז ער זאל זיין א נזיר, און די הלכה פון א נזיר שמשון איז אנדערש ווי א געווענליכע נזיר מיט פארשידענע זאכן, איינס פון דעם איז אז ער מעג זיך מטמא זיין למתים. ממילא ביי די איסור פון טרינקען וויין און זיך אפשערן די האר, שטייט כל ימי נזרו אז אפילו ער איז געווארן א נזיר דורכן מלאך, האט ער אויך דעם איסור, אבער ביי די איסור פון טומאה למתים, שטייט נאר כל ימי הזירו לה', נאר ווען א מענטש מאכט זיך אליין פאר א נזיר, אבער אויב ער מאכט א נזירות שמשון גייט דאך עס על דעת פונעם מלאך, און דאס ווערט נישט אנגערופן הזירו און ער איז מותר זיך מטמא צו זיין למתים. פסוק ז', לאביו ולאמו, צו זיין טאטע אדער זיין מאמע, לאחיו ולאחותו, זיין ברודער אדער זיין שוועסטער, לא יטמא להם במותם, ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו זיי ביי זייער טויט, און דער להם קומט זאגן אז צו א מת מצוה מעג ער זיך יא מטמא זיין. כי נזר אלוקיו על ראשו, ווייל א קרוין פונעם אייבערשטן געפינט זיך אויף זיין קאפ, דער אבן עזרא דרוקט זיך דא אויס אז יש אומרים אז די גאנצע ווארט נזיר שטאמט פונעם יסוד פון נזר ווייל דאס איז א קרוין, און ער זאגט אז דאס איז טאקע זייער א גוטע פשט ווייל דער ריכטיגער מענטש וואס איז פאסיג צו טראגן א קרוין איז איינער וואס ער איז נישט נכנע צו זיינע תאוות נאר ער קען באהערשן זיינע תאוות, איינער וואס ער איז א נזיר ער שיידט זיך אפ פון תענוגי עולם הזה דעם איז פאסיג צו טראגן א קרוין. פסוק ח'. כל ימי נזרו, אלע טעג פון זיין נזירות, קדוש הוא לה' איז ער הייליג פארן אייבערשטן. זאגט רשי, כל ימי נזרו קדוש הוא זו קדושת הגוף מליטמא למתים. פריער איז געשטאנען קדוש יהיה לגבי שערן די האר, אז זיין האר איז הייליג און ער מוז עס לאזן וואקסן, און דא רעדט מען אז דער מענטש די גאנצע קערפער איז הייליג און ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו מתים. פסוק ט', וכי ימות מת עליו, טאמער א מת וועט שטארבן נעבן אים, בפתע פתאום. רשי ברענגט צוויי פשטים, אדער מיינט פתע א אונס, ער האט ממש נישט גע'חלומ'ט פארדעם אז דער מענטש גייט אויסגיין, און פתאום מיינט א שוגג, אז ער האט פארגעסן אז א נזיר טאר נישט אריינגיין אין אוהל המת, ער האט פארגעסן אז ער איז א נזיר וכדומה, א שוגג'דיגע אופן, אדער זאגט רשי אז פתע פתאום מיינט א פלוצלינג'דיגע זאך, ס'גייט אינאיינעם, און די שורש פון די ווארט איז א לשון פתי וואס ער טוט זאכן איבערגעאיילט אן קיין מחשבה, איז דא אויך אזוי אומגערישט און אומגעטראכט, א פלוצלינגדיגן שנעלן בהלה'דיגן אופן איז א מת געשטארבן נעבן אים, וטמא ראש נזרו, און ער האט מטמא געווען די קאפ פון זיין נזירות, איז די חזקוני זאגט אז ראש איז א לשון פון שאת ראש, א חשבון, אז ער האט מטמא געווען די גאנצע חשבון פון די נזירות. ער קען נישט נוצן די טעג וואס ער האט שוין אפגעהיטן ער מוז אנהייבן פון פריש ציילן, דער אור החיים הקדוש זאגט אז דאס מיינט טאקע די זעלבע זאך, נאר ראש מיינט די אנהייב, פון די אנהייב פון זיין נזירות, אלעס דארף אוועקפאלן ווי די פסוק אליין זאגט שפעטער והימים הראשונים יפלו. וגילח ראשו ביום טהרתו. יעצט ווערט ער דאך טמא מת, דארף מען שפריצן אויף אים פון די אפר הפרה אין די דריטע טאג און אין די זיבעטע טאג. איז זאל ער זיך אפשערן די האר פון זיין קאפ אין די טאג פון זיין ריינקייט, וועלכע טאג פון ריינקייט? ביום השביעי יגלחנו, אין די זיבעטע טאג, וואס דעמאלטס האט מען געשפריצט אויף אים די צווייטע מאל און דעמאלטס טובל'ט ער זיך און ער ווערט שוין אביסל ריין, דעמאלטס זאל ער זיך אפשערן. זאגט רש"י בפתע זה אונס, פתאום זה שוגג, ויש אומרים פתע פתאום דבר אחד הוא, מקרה של פתאום. א פאסירונג וואס איז געשען פלוצלינג. וכי ימות מת עליו באוהל שהוא בו, טאמער א מת שטארבט סתם נעבן אים ווערט ער נאך נישט טמא, נאר אויב עס געפינט זיך אינעם זעלבן אוהל ווי ער איז. ביום טהרתו מיינט ביום הזאתו די טאג וואס מ'שפריצט אויף אים, די זיבעטע טאג האט מען די צווייטע מאל געשפריצט אויף אים פון די אפר הפרה. או אינו אלא בשמיני, אפשר מיינט עס די אכטע טאג שהוא טהור לגמרי וואס דעמאלטס איז ער שוין אינגאנצן ריין, דעמאלטס ברענגט ער שוין זיינע קרבנות. תלמוד לומר ניין, ביום השביעי, אינעם זיבעטן טאג דעמאלטס שערט ער זיך אפ. אי שביעי יכול אפילו לא הזה, אפשר קען מען זיך שוין אפשערן אפילו מען האט נישט געשפריצט אויף אים, תלמוד לומר ביום טהרתו, ער מוז יא האבן געשפריצט פון די אפר הפרה. פסוק י', וביום השמיני און אינעם אכטן טאג יביא זאל ער ברענגען שתי תורים צוויי טערקל טויבן או שני בני יונה אדער צוויי יונגע טויבן אל הכהן צום כהן אל פתח אוהל מועד צום טיר פונעם אוהל מועד, זאגט רש"י וביום השמיני יביא שתי תורים להוציא את השביעי, דאס וואס עס שטייט דא ביום השמיני קומט זאגן אז אין די זיבעטע טאג קען מען נאכנישט ברענגען די קרבנות. או אינו אלא להוציא את התשיעי אפשר קומט עס זאגן אז ס'מוז זיין דווקא די אכטע טאג און נישט די ניינטע, אז שפעטער ווי די אכטע קען מען אויכעט נישט ברענגען. זאג איך ניין, קבע זמן לקרבין, די פסוק האט באשטימט א צייט פאר די בהמות וואס מ'איז מקריב, ס'שטייט דארטן אז שבעת ימים דארפן זיי זיין תחת אמו, און נאכדעם יום השמיני והלאה קען מען זיי ברענגען, וקבע זמן למקריבין, דא ווי דער נזיר ברענגט א קרבן שטייט אויך א באשטימטע צייט ווען ער זאל עס ברענגען. מה קרבין הכשיר שמיני ומשמיני והלאה ווי עס שטייט קלאר ארויס אין פסוק ומיום השמיני והלאה ירצה, אף מקריבין שמיני ומשמיני והלאה, די זעלבע זאך דא ווען עס שטייט אז מען מעג שוין ברענגען די קרבן אינעם אכטן טאג מיינט עס פון די אכטע טאג און ווייטער. פסוק יא. ועשה הכהן און דער כהן זאל מאכן אחד לחטאת, איין פייגל זאל זיין פאר א קרבן חטאת ואחד לעולה און איינס פאר א עולה, וכפר עליו און ער זאל פארצייען אויף אים מאשר חטא על הנפש, פאר דאס וואס ער האט זיך פארזינדיגט מיט דעם טויטן מענטש, ס'מיינט נישט ממש פארזינדיגט ווייל ער איז דאך געווען א אונס אויכעט אמאל, נאר ס'מיינט אז ער האט נישט גענוג געהיטן, ער איז נישט געווען גענוג נזהר, ער האט געדארפט בעסער אכט געבן, וקידש את ראשו ביום ההוא, און ער הייליגט זיין קאפ אין דעם טאג, ער הייבט אן צו ציילן א פרישע נזירות. זאגט רש"י מאשר חטא על הנפש, שלא נזהר מטומאת המת, אז ער האט זיך נישט גענוג אכט געגעבן נישט טמא צו ווערן פון א מת, דאס איז די שיטה פון די רבנן וואס זיי האלטן אז א נזיר אליין איז נישט קיין חוטא, און מאשר חטא על הנפש מיינט אז ער האט זיך נישט גענוג אפגעהיטן, ווי תוספות שרייבט אז לויט דעם איז חטא א לשון פון א חיסרון, עס מיינט נישט ממש א חטא, ער איז דאך געווען א אונס צו א שוגג, נאר עס איז א לשון פון א חיסרון, ער האט נישט גענוג אריינגעלייגט א זהירות אכט צו געבן. פון טומאת המת. רבי אלעזר הקפר אומר שציער עצמו מן היין, ער האט זיך מצער געווען פון וויין, פאר דעם דארף ער האבן א כפרה. און לויט דעם מיינט אשר חטא על הנפש אז ער האט זיך פארזינדיגט אויף זיין אייגענע נפש, אדער ווי די דעת זקנים זאגט אז ער האט פארפעלט פאר זיין אייגענע נפש, ער האט איר נישט צוגעשטעלט אירע געברויכן, ער האט זיך געפייניגט און נישט געטרונקען קיין וויין, אויף דעם דארף מען ברענגען א כפרה. שטייט אין די גמרא אז לויט רבי אלעזר הקפר איז יעדע נזיר א חוטא, פארוואס עפעס שטייט עס דא פונקט ביי א נזיר וואס איז טמא געווארן? זאגט די גמרא ווייל ער האט שוין געדאפלט מיטן חטא, ס'הייסט אז ער איז געווען א נזיר און ער איז טמא געווארן ער גייט ווייטער זיין א נזיר, ס'גייט זיך פארציען לענגער, און אויף אזא מענטש פאסט זיך צו זאגן אז ער איז א חוטא, אין די מפרשים שטייט אז. א מענטש וואס ער האט א נזירות טהרה, ס'געלונגט אים אויסצופירן די נזירות בשלימות, ער ווערט נישט טמא אינדערמיט, איז א סימן אז אין הימל איז מען צופרידן פון אים, ער האט עס געמיינט לשם שמים, אזא איינער ווערט נישט אנגערופן קיין חוטא. אבער איינער וואס מ'האט אים צוגעפירט פון אויבן אז ער זאל טמא ווערן אינדערמיט איז א סימן אז די גאנצע נזירות איז נישט קיין אמת'דיגע נזירות, ער מיינט עס נישט לשם שמים, און דערפאר האט מען אים מטמא געווען פון אויבן, א בחינה ווי א עבד וואס ער קומט אנגיסן א בעכער פאר זיין האר און דער האר גיסט אים עס צוריק אין פנים אריין איך דארף נישט האבן דיין באדינונג, אזא מין מענטש וואס ווערט טמא אינמיטן די נזירות איז א חוטא ווייל ער איז זיך סתם אזוי מצער פון וויין ער מיינט עס ניטעמאל לשם שמים. אבער א נזיר טהור איז טאקע נישט קיין חוטא, אזוי לערנט מען לפי פשיטו של מקרא. הגם אין די גמרא שטייט אז אויף ביידע אופנים הייסט מען א חוטא. זאגט רש י וקדש את ראשו לחזור ולהתחיל מנין נזירותו ער הייבט נאכאמאל אן די צאל פון זיין נזירות טעג. פסוק י ב, והזיר לה' את ימי נזרו, ער זאל זיין אפגעשיידט פארן אייבערשטנ'ס וועגן די אלע טעג וואס ער האט געהאט צוגעזאגט א נזירות, והביא כבש בן שנתו לאשם, ער דארף אויכעט ברענגען יעצט א שעפס, אין די ערשטע יאר פון זיין לעבן, פאר א קרבן אשם, והימים הראשונים יפלו, און די ערשטע טעג וואס ער האט שוין אפגעפראוועט זאלן אוועקפאלן, כי טמא נזרו, ווייל ער האט מטמא געווען זיין נזירות, דער טויטער מענטש האט מטמא געווען זיין נזירות, און ווי דער אבן עזרא דרוקט זיך אויס, דער מענטש האט צוגעזאגט א נזירות ברציפות, מען קען נישט צוזאמרעכענען די פריערדיגע טעג מיט נאך טעג פון יעצט, ס'מוז זיין נאכאנאנדיגע טעג פון נזירות. זאגט רש י והזיר לה' את ימי נזרו, יחזור וימנה נזירותו כבתחילה, דארף אנהייבן נאכאמאל ציילן פון פריש, והימים הראשונים יפלו לא יעלו מן המנין זיי גייען נישט אריין אינעם חשבון. פסוק י ג, וזאת תורת הנזיר, און דאס איז די לערנונג פון א נזיר וואס ער ווערט נישט טמא, א נזיר וואס ער איז יא מצליח צו ענדיגן זיין גאנצע נזירות בטהרה, ביום מלאת ימי נזרו אין די טאג וואס ס'פילט זיך אן די טעג פון זיין נזירות יביא אותו זאל ער זיך ברענגען אל פתח אוהל מועד צום טיר פונעם אוהל מועד אזוי לערנט רש י, אנדערע לערנען אז דאס מיינט אז די כהן זאל זען דערצו אז מען זאל אים ברענגען מיט געוואלד, אדער אז ער זאל ברענגען זיינע קרבנות, זאגט רש י יביא אותו יביא את עצמו וזה אחד משלושת אתים משלושה אתים שהיה רבי ישמעאל דורש כן אויף דעם אופן אז ס'מיינט די זאך אליין די מענטש אליין. כיוצא בו די אנדערע פלעצער ווי רבי ישמעאל דרשנ'ט אזוי איז ביי א פסוק אין פרשת אמור והשיאו אותם עוון אשמה אז טאמער כהנים געבן פאר ישראלים צו עסן תרומה לייגן זיי אויף זיך אליין ארויף א זינד את עצמם און כיוצא בו שטייט ביי די קבורה פון משה רבינו ויקבר אותו בגיא הוא קבר את עצמו קיינער האט זיך אים נישט באערדיגט קיינער ווייסט נישט זיין קבורה פלאץ נאר ער אליינס האט זיך באערדיגט פסוק י ד והקריב את קרבנו לה' ער זאל דערנענטערן זיין קרבן פארן אייבערשטן ער זאל עס מקדיש זיין און זיך אנליינען דערויף און עס ברענגען כבש בן שנתו א שעפס א זכר אין די ערשטע יאר פון זיין לעבן תמים גאנץ אן א פעלער אחד לעולה, איינס פאר א עולה, וכבשה אחת און איין שעפסל א נקבה בת שנתו אין די ערשטע יאר תמימה אן א פעלער לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים און איין ווידער אן א פעלער אלס א שלמים. די אבן עזרא אז שלמים קומט ווען מען פרייט זיך, ער פרייט זיך און ער דאנקט דעם אייבערשטן אז ס'איז אים געלונגען אויסצופירן זיין נדר און ער איז נישט טמא געווארן אינדערמיט, ס'איז אים געלונגען אויסצופירן א גאנצע נזירות. פסוק ט ו, וסל מצות, ער דארף ברענגען א קארב פון מצות, סולת פון פיינעם מעל, צוויי סארטן חלות, דיקערע מצות, בלולות בשמן וואס איז אויסגעמישט מיט די אויל נאך פארן באקן, ורקיקי מצות און דינערע מצות, משוחים בשמן וואס זענען אנגעזאלבט מיטן אויל נאכן באקן. ומנחתם ונסכיהם, ער דארף אויכעט ברענגען די מנחות און די נסכים פון די קרבנות עולה ושלמים וואס ער ברענגט. פארוואס ברענגט א נזיר מצות? זאגט די נציב אז דאס איז אויכעט אזוי ווי א קרבן תודה וואס מען דאנקט דעם אייבערשטן אויף א נס, דאנקט ער דעם אייבערשטן מיטן ברענגען די ברויטן, אזוי ווי ביי א תודה צו דאנקען אויף דעם וואס עס איז אים געלונגען אויסצופירן דעם נזירות אז ער האט זיך געקענט הייליגן לשם שמים. זאגט רשי מנחתם ונסכיהם של עולה ושלמים, די מנחה און די נסכים באציט זיך נאר אויף די עולה ושלמים, ווייל ביי די חטאת איז נישטא קיין נסכים, אפילו איך קען ווען זאגן אז ס'גייט ארויף אויף א חטאת אויכעט און דא איז אנדערש, שטייט אבער א פסוק שפעטער, אין פסוק י ז פירט ארויס אויפן איל השלמים, את מנחתו ואת נסכו ווי דאס איז איבריג, און פון דארט לערנט מען ארויס אז נאר א זאך וואס קומט בנדר און נדבה אזוי ווי א איל פון שלמים, אויף דעם ברענגט מען די מנחות און די נסכים און נישט אויפן חטאת. אויב אזוי, פארוואס דארף די פסוק בכלל זאגן ומנחתם ונסכיהם? ווען ווען ס'וואלט געווען א חידוש צו זאגען אז דא ברענגט שוין א חטאת אויך, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס די פסוק זאגט עס, אבער אויב ס'באציט זיך נאר אויפן עולה און שלמים, פארוואס דארף ער עס בכלל ארויס ברענגען? נאר לפי שהיו בכלל, ווייל די קרבנות דא זענען געווען אין כלל פון אלע קרבנות, ויצאו לידון בדבר החדש שיטענו לחם, דא איז אריינגעקומען א נייע באגריף אז ער דארף אויך ברענגען ברויטן וואס דאס טרעפט מען נישט ביי קיין שום אנדערע עולה און שלמים, החזירן לכללן האט ער עס געמוזט צוריק לייגן צו זייער כלל שיטענו נסכים אז נסכים דארף מען נאך אלץ ברענגען כדין כל עולה ושלמים אזוי ווי ביי יעדע עולה און שלמים, אזוי ווי די כלל פון די י ג מידות שהתורה נדרשת בהן אז דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש די פסוק דארף קלאר ארויסשרייבן נאכאמאל אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי אלע אנדערע פון די סארט קרבנות. חלות, בלולות, ורקיקי מצות, זאגט רש י עשר מכל מין, צען פון יעדע מין, און דאס לערנט מען ארויס פון א קרבן תודה, מיט א גזירה שוה, וואס ביי די תודה לערנט מען עס ארויס ווייל ס'שטייט אז מ'זאל אראפנעמען א תרומה, וואס תרומה מיינט איינס פון צען. פסוק ט ז, והקריב הכהן לפני ה', דער כהן זאל דאס דערנענטערן פארן אייבערשטן ועשה את חטאתו ואת עלותו, ער זאל מאכן די קרבן חטאת זיינע, און זיין קרבן עולה. פסוק י ז, ואת האיל יעשה זבח שלמים לה', דעם ווידער זאל ער מאכן פאר א קרבן שלמים פארן אייבערשטן על סל המצות, וועגן דעם קערבל פון די מצות, ער זאל אינזין האבן אז. די שחיטה פונעם אייל זאל זיין לשם שלמים און דורך דעם ווערן די מצות הייליג, ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו און די כהן זאל אויכעט מאכן די מנחה און די נסכים פונעם אייל. זאגט רש י, זבח שלמים לה' על סל המצות, ישחט את השלמים על מנת לקדש את הלחם, די לחם ווערט הייליג דורכ'ן שחיטה פונעם שלמים, את מנחתו ואת נסכו של אייל. הגם די עולה האט אויכעט געהאט א מנחה און נסכים דארף ער עס נישט ארויסשרייבן ווייל עס איז נישט אנדערש ווי אלע אנדערע עולות וואס האבן א מנחה און נסכים און ביים אייל שטייט עס ארויסגעשריבן נאכאמאל אזוי ווי אונז האמיר פריער געזאגט כדי ארויסצולערנען פון דא אז נאר א זאך וואס קומט בנדר און נדבה ברענגט מען און נישט ביי די חטאת אפילו פון א נזיר ברענגט נישט אפילו א נזיר ברענגט נישט ביי זיין חטאת קיין נסכים. פסוק י ח, וגלח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, דער נזיר זאל זיך אפשערן נאכדעם וואס מען האט גע'שחט'ן דעם שלמים פתח אוהל מועד, זאל ער זיך אפשערן די האר פון זיין קאפ פון נזירות, ולקח את שער ראש נזרו, ער זאל נעמען די האר פון די קאפ פון זיין נזירות ונתן על האש, ער זאל עס ארויפלייגן אויפן פייער, אשר תחת זבח השלמים, וואס איז אונטער די קרבן שלמים, מען האט געשטעלט א טאפ צו קאכן, מיט די אייל השלמים, און ער זאל אונטערלייגן די האר, אונטער דעם ס'זאל זיך פארברענען, וויבאלד די האר האט א קדושה, און ס'איז אסור בהנאה, האט מען נישט געוואלט אז מענטשן זאלן נכשל ווערן דערין, און קומען נוצן, האט מען עס געדארפט פארברענען, און טאקע במקום קדוש, מ'האט עס פארברענט, אין די עזרת נשים איז געווען א ספעציעלע לשכה פון נזירים, וואס דארטן פלעגן זיי קאכן זייערע שלמים, דארט האט מען עס פארברענט. זאגט רש י וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. יכול יגלח בעזרה, ער זאל זיך טאקע שערן אין די עזרה פתח אוהל מועד הרי זה דרך בזיון, דאס קען נישט זיין ווייל דאס איז א בזיון, זיצן מיט א אויפגעדעקטן קאפ און זיך אפשערן אינמיטן די עזרה, אלא נאר וגילח הנזיר, דער נזיר שערט זיך אפ אין די עזרת נשים וואס יענץ האט נישט געהאט קיין קדושת עזרה, עס האט געהאט א קדושה פון מחנה לוויה פון הר הבית, לאחר שחיטת השלמים, דאס דארף געשען נאכן שעכטן פון די שלמים שכתוב בהן וואס ביי זיי שטייט אין פסוק ושחטו פתח אוהל מועד.

פון דעם ווידער, נאכדעם וואס ס'איז געווארן אפגעקאכט, און מען דארף מאכן תנופה פארן אייבערשטן, ממילא כאטשיג די פלייש וועט מעגן געגעסן ווערן אין די גאנצע שטאט, אבער געקאכט האט מען עס דארט אויבן, ווייל מען דארף דאך נאך טון א חלק פון די מצוה, מען דארף דאך נאך מאכן תנופה, און די תנופה מוז קומען נאכן קאכן. האט מען געקאכט די גאנצע שלמים דארט אין עזרת נשים, ממילא ווען מען לייגט אונטער די האר איז עס אויך דארטן אין דעם הייליגן פלאץ אינעם עזרת נשים אונטער דעם טאפ. פסוק י ט, ולקח הכהן און דער כהן זאל נעמען את הזרוע בשלה מן האיל, די ארעם ווען ס'איז אפגעקאכט, זאל ער עס אראפנעמען פונעם ווידער, וחלת מצה אחת מן הסל, ער זאל ארויסנעמען פון דעם קערב, פון דעם קארב, איין דיקע מצה, ורקיק מצה אחד און אויך איין דינע מצה, ונתן על כפי הנזיר, און ער לייגט דאס אלעס ארויף אויף די האנטפלאכן פונעם נזיר, אחר התגלחו את נזרו נאכדעם וואס ער האט זיך אפגעשוירן זיין נזירות האר. זאגט רש י הזרוע בשלה לאחר שנתבשלה נאכדעם וואס ס'איז געקאכט געווארן. און די גמרא שטעלט זיך אויף דעם אז לכאורה די זרוע בשלה גייט גיין פארן כהן, ס'איז אסור לזרים, אז מען קאכט עס אינאיינעם מיט די גאנצע פלייש פונעם ווידער, דארף דאך ווען צו ווערן אסור די גאנצע אייל פאר זרים, אבער די גמרא זאגט ניין, ס'איז דא זעכציג מאל אדער הונדערט מאל אין דעם אייל אקעגן דעם אקעגן דעם זרוע בשלה, און דערפאר ווערט עס בטל, ס'געט שוין נישט אריין קיין טעם אין די גאנצע ווידער, און פון דא לערנט מען טאקע ארויס אז א איסור ווערט בטל בשישים. פסוק כ, והניף אותם הכהן תנופה לפני ה', דער כהן זאל זיי די זרוע בשלה מיט די חלה מיט די מצה אויפהייבן פארן אייבערשטן, ארומפירן צו אלע פיר ריכטונגען און ארויף און אראפ, קודש הוא לכהן, די גאנצע אויפהייבונג איז הייליג פארן כהן, ס'ווערט אפגעשיידט און עס ווערט געגעבן פארן כהן, על חזה התנופה ועל שוק התרומה, אויסער די חזה און שוק, וואס דאס דארף מען אויכעט מאכן, תנופה און תרומה, ארומפירן צו אלע פיר ריכטונגען און ארויף און אראפ, וואס דאס דארף מען ביי יעדע שלמים געבן פארן כהן, דא האט מען געדארפט צולייגן אויסער דעם אויך די זרוע מיט די מצות. ואחר ישתה הנזיר יין און נאכדעם קען דער נזיר טרינקען וויין, הגם ער איז שוין יעצט נישט קיין נזיר, פארוואס שטייט ואחר ישתה הנזיר יין? זאגט דער אלשיך און די שפתי כהן אז וויבאלד ער האט דרייסיג טעג אדער מער זיך אפגעשיידט פון וויין, האט ער זיך שוין אויסגעלערנט וויאזוי מען דארף זיין אפגעשיידט פון אלע תענוגי עולם הזה, און ס'בלייבט מיט אים אויף שפעטער אויכעט, ס'ווירקט אז ער זאל זיך אייביג קענען האלטן ערליך, ווי די כלי יקר שמועסט אויכעט אויס, אז דער עיקר תכלית פון יזיר עצמו מן היין איז נישט אז נאך דרייסיג טעג זאל מען צוריק גיין צום אלטן, נאר צוביסלעך, יעדע זאך וואס מען הייבט אן, אנהייב איז עס טאקע שווער, אבער צוביסלעך געוואוינט מען זיך צו, נאך דרייסיג טעג האט מען שוין א חזקה, אז ס'וועט אים שוין נישט שאטן אפילו שפעטער ווען ער וועט צוריק גיין וועט ער שוין נישט טרינקען אזוי פיל אז ער זאל שיכור ווערן און אז ער זאל צוקומען צו עבירות, ממילא בלייבט ער נאך אלץ מיט דעם טיטל נזיר אפילו נאכדעם וואס ער איז וואס ער האט שוין געענדיגט מיט זיין נזירות. דער רמב"ן שמועסט אויס פארוואס עפעס דארף א נזיר ברענגען א קרבן חטאת. וואס האט ער געזינדיגט אז ווען ער ענדיגט די נזירות דארף ער ברענגען א חטאת? זאגט ער אז באמת וואלט דער מענטש אז ער האט שוין יא איינגעזען ווי שעדליך וויין איז וואלט ער זיך געדארפט מאכן א נזירות אויף אייביג זיך אפלאזן גענצליך פון די וויין און זיך מקדיש זיין נאר לעבודת הבורא זיך פורש זיין מתענוגי עולם הזה און ווייל ער טוט עס נישט דארף ער שוין ברענגען א חטאת אויף דעם וואס ער גייט זיך יעצט צוריק אריינלאזן אין די אלע הבלי עולם הזה. זאגט רש"י, קודש הוא לכהן, ס'שטייט טאקע א לשון יחיד הוא, אבער ס'באציט זיך אויף אלע זאכן וואס מ'האט געהאט אויפגעהויבן פון אנהייב פסוק, איז מיינט עס די חלה ורקיק והזרוע, תרומה הן לכהן זיי זענען אפגעשיידט און זיי ווערן געגעבן צום כהן, על חזה התנופה מלבד חזה ושוק הראויים לו מכל שלמים, אויסער די חזה ושוק וואס פאסט פארן כהן אראפצוגעבן פון אלע שלמים, מוסיף על שלמי נזיר הזרוע הזה, האט מען צוגעגעבן ביי די שלמי נזיר דעם זרוע. פארוואס דארף די פסוק בכלל רעדן פון די חזה ושוק, לפי שהיו שלמי נזיר בכלל, ווייל שלמי נזיר זענען געווען אין כלל פון אלע אנדערע שלמים'ס, אבער ויצאו לידון בדבר החדש להפרשת זרוע, א נייע באגריף וואס מען טרעפט נישט אין ערגעץ אז מען דארף דעם זרוע אויכעט אראפגעבן, וואלט איך געקענט מיינען אז מען דארף שוין נישט אראפגעבן דעם חזה ושוק, הוצרך להחזירן לכללן האט די פסוק קלאר געדארפט ארויסזאגן אז ס'איז יא צוריק אינעם זעלבן אלטן כלל לידון אף בחזה ושוק, אז מען דארף ווייטער אראפגעבן דעם חזה ושוק פארן כהן. פסוק כ א, זאת תורת הנזיר דאס איז די לערנונג פונעם נזיר, אשר ידור וואס ער וועט מאכן א נדר צו זיין א נזיר, קרבנו לה' על נזרו, ער דארף ברענגען א קרבן פארן אייבערשטן אויף זיין נזירות, ווען ער ענדיגט דארף ער ברענגען די קרבנות וואס די פסוקים האבן פריער אויסגערעכנט, מלבד אשר תשיג ידו, דאס איז אויסער איינער וואס קען זיך ערלויבן מער, און ער האט צוגעזאגט אז ער גייט ברענגען מער, אזא איינער, כפי נדרו אשר ידור, לויט די נדר וואס ער האט געמאכט, כן יעשה, אזוי זאל ער מאכן טאקע אסאך קרבנות, על תורת נזרו, אויב ער האט צוגעלייגט מער ווי די לערנונג פון זיין נזירות, און נישט אויב ער האט געמאכט א נדר צו ברענגען ווייניגער ווי א געווענליכע נזיר דארף ברענגען. זאגט רש י, מלבד אשר תשיג ידו, שאם אמר טאמער א מענטש האט געזאגט הריני נזיר, על מנות לגלח על מאה עולות ועל מאה שלמים, ווען איך גיי מיך אפשערן גיי איך ברענגען הונדערט קרבנות עולה און הונדערט קרבנות שלמים, כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה. ער רעכנט נישט אויס דא מאה חטאות, ווייל א חטאת קומט דאך נישט בנדר און נדבה. און דאס קען נישט אריינגיין אין כלל פון מלבד אשר תשיג ידו, הישג יד מיינט נאר א עולה אדער א שלמים וואס דאס קען מען ברענגען ווי נאר מען קען זיך ערלויבן, אבער ביי א חטאת איז נישט שייך צו זאגן כפי נדרו אשר ידור כן יעשה, מען ווערט נישט מחויב צו ברענגען הונדערט חטאות. איז כפי נדרו אשר ידור. כן יעשה. זאגט דער רמב ן אז די פשט איז אז דער נזיר וועט מוזן ווארטן און נישט מעגן טרינקן קיין וויין ווילאנג ער וועט נישט מאכן די אלע הונדערט עולות אדער הונדערט שלמים'ס וואס ער האט צוגעזאגט, ס'ווערט אזוי ווי איין גרויסע חלק פון זיין קרבן נזירות. דער מלבי ם שטעלט זיך אויף דעם, ווייל אפילו די שיטה פון ר' אליעזר וואס האלט אז ווילאנג מ'האט נישט געענדיגט מאכן אלע קרבנות טאר דער נזיר נישט טרינקן קיין וויין, איז נישט מסתבר צו זאגן אז מ'דארף אויכעט ווארטן ביז ער ענדיגט ברענגען די אלע הונדערט עולות און שלמים וואס ער האט צוגעגעבן אלס א נדר פון זיך אליין אויף די תורת הנזיר וואס די תורה האט אראפגעשטעלט, נאר די דריי עיקר בהמות וואס די תורה האט אראפגעשטעלט אויף דעם דארף מען ווארטן, די חטאת, די עולה מיט די שלמים, אבער ער זאגט מען טרעפט נישט אין ערגעץ אז מען זאל דארפן אויסווארטן אויף די אלע הונדערט עולות און שלמים אפילו לויט די שיטה פון ר' לעזער. זאגט רש י, מוסיף על תורת נזרו, נאר אויב ער לייגט צו אויף די הלכה פון זיין נזירות, נאר דעמאלטס דארף ער טון כפי נדרו אשר ידור, על תורת הנזיר מוסיף ולא יחסר. צולייגן מעג מען, אבער אראפנעמען טאר מען נישט, דאס וויל די פסוק זאגן מיט די לעצטע דריי ווערטער על תורת נזרו, אז נאר צולייגן אויף דעם מעג מען, אבער נישט פארפעלן דערפון. שאם אמר טאמער א מענטש האט געזאגט הריני נזיר חמש נזירות, איך וויל פינף מאל זיין א נזיר, אבער על מנות לגלח על שלש בהמות הללו, נאר די דריי בהמות וויל איך ברענגען, איין סעט פון דריי בהמות אויף אלע פינף נזירות'ן, אין אני קורא בו כאשר ידור כן יעשה, אין אזא פאל ליין איך נישט ביי אים דעם פסוק אז ער זאל טון אזוי ווי ער האט געזאגט, און ער וועט יא מחויב זיין צו ברענגען, פינף סעט פון קרבנות נזיר, נאך יעדע דרייסיג טעג וואס ער ענדיגט א נזירות וועט ער דארפן ברענגען די קרבנות פון א נזיר. פסוק כ ב, וידבר ה' אל משה לאמור, שטייט דא די פרשה פון ברכת כהנים, חזל זאגען אין מסכת תענית, אז פון דעם וואס די תורה האט נאנט געשטעלט ברכת כהנים צו נזיר לערנט מען ארויס אז פונקט ווי א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, טאר דער כהן וואס גייט דוכענען אויכעט נישט זיין אנגעטרונקען. דער אבן עזרא זאגט וויבאלד מען האט געענדיגט רעדן פון דעם נזיר וואס ער איז הייליג, גייט מען צו רעדן פון די ברכה וואס די כהנים וואס זיי זענען אויכעט הייליג טוען בענטשן כלל ישראל. פסוק כג, דבר אל אהרן ואל בניו לאמור, רעד צו אהרן און צו זיינע קינדער אזוי צו זאגן, שטייט דא צוויי מאל לאמור, זאגט דער אור החיים הקדוש, איין פשט אז דאס קומט זאגן אז עס איז א חיוב צו בענטשן די אידן, נישט נאר א רשות, און צווייטנס אז עס איז נישט נאר פאר יענעם דור, נאר עס גייט אן אין אלע דורות שפעטער, כה תברכו את בני ישראל, אזוי זאלט איר בענטשן די אידישע קינדער, אמור להם, זאגט צו זיי. זאגט רש י אמור להם, כמו זכור, שמור, בלעז דיסענט, וואס דאס איז א לשון הווה, א זאך וואס ס'גייט אן שטענדיג. אמור להם, שיהיו כולם שומעים, אלע דארפן הערן, ס'דארף זיין אויף א אופן וואס מ'רעדט צו זיי און זיי זאלן הערן די ברכות. אמור איז מלא, ס'שטייט מיט א ו', לא תברכם בחפזון ובבהלות זיי זאלן נישט בענטשן די אידן מיט א איילעניש, אלא בכוונה ובלב שלם, ס'מוז זיין מיט א כוונה און מיט א גאנצע הארץ, און די מפרשים זאגן אז צוליב דעם האט מען איינגעפירט אין די נוסח הברכה צו זאגן לברך את עמו ישראל באהבה, אהבה, א ברכה וואס גייט צו מיט ליבשאפט, גייט צו מיט א כוונה, מיט א לב שלם. פסוק כ ד, יברכך ה' וישמרך, דער אייבערשטער זאל דיך בענטשן און ער זאל דיך היטן, זאגט רש י יברכך שיתברכו נכסיך, דיינע פארמעגנס זאלן געבענטשט ווערן, ס'זאל זיך פארמערן, וישמרך, און ער זאל דיך אפהיטן, שלא יבואו עליך שודדים, ס'זאל נישט קומען אויף דיר קיין רויבער ליטול ממונך אוועקצונעמען דיין געלט. שנותן מתנה לעבדו, ווען איינער גיט א מתנה פאר זיין קנעכט, אינו יכול לשומרו מכל אדם, ער קען נישט אפהיטן די מתנה פון אנדערע מענטשן, וכיוון שבאים ליסטים עליו ונוטלין אותה ממנו, טאמער ס'קומען רויבער און זיי כאפן עס אוועק פון אים, מה הנאה יש לו במתנה זו, וואס האט יענער פון די גאנצע מתנה? אבל הקדוש ברוך הוא איז אנדערש, הוא הנותן והוא השומר, ער גיט די גוטע מתנות און ער היט עס אפ. והרבה מדרשים דרשו בו בספרי, אין ספרי איז דא נאך אסאך מדרשים אויף דעם פסוק. צום ביישפיל, ר' נתן זאגט, יברכך דער אייבערשטער זאל דיך בענטשן מיט פארמעגנס, וישמרך בגוף, אז דיין גוף זאל זיין אפגעהיטן, ר' יצחק זאגט, דער אייבערשטער זאל דיך אפהיטן פונעם יצר הרע, נאך א פשט, אז אנדערע מענטשן זאלן נישט קענען געוועלטיגן אויף דיר, אדער די מזיקים זאלן נישט קענען דיר גארנישט טון, אין רש"י אליין אין די פריערדיגע דרוקן איז אריינגעדרוקט א שטיקל מדרש יברכך בבנים וישמרך בבנות, ווייל טעכטער דארפן האבן מער א שמירה ווי די זין. דער אבן עזרא זאגט אז יברכך מיינט א ברכה אז מען זאל לעבן לאנג און מען זאל האבן עשירות. דער רבי יוסף בכור שור זאגט אז אין כלל פון יברכך איז יעדע מין זאך וואס קען נוצן א ברכה, דער אייבערשטער זאל דיך בענטשן מיט קינדער, מיט א געזונטן קערפער, קלוגשאפט, לאנגע טעג, גרויסקייט, אין שטאט און אין פעלד, בצאתך ובבואך, בטנאך ומשארתך, און בעיקר מיט שמחה, ווייל ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער באקומט גוטע זאכן פונעם אייבערשטן, אבער ער איז נישט צופרידן, ער איז נישט קיין שמח בחלקו, איז די גאנצע ברכה גארנישט ווערט. דאס אז א מענטש זאל זיין צופרידן מיט דאס וואס ער האט, דאס איז די גרעסטע ברכה וואס איז שייך. און וישמרך זאגט ער, אז דער אייבערשטער זאל דיך אפהיטן פון אלעס, אלע סארט שלעכטע זאכן וואס קענען צוקומען צו א מענטש, און דער אור החיים הקדוש זאגט אז דאס מיינט צו זאגן אז דורך די גוטע זאכן וואס מען באקומט זאל מען נישט חלילה ווידערשפעניגן, נאכדעם וואס א מענטש האט אלעם גוטן קען ער דאך צוקומען צו זאגן כוחי ועוצם ידי, ער קען צוקומען פן אשבע וכיחשתי, אז מען איז אנגעזעטיגט, מען האט פון אלעם גוטן, קען מען צוקומען לייקענען חלילה, ממילא דארף מען האבן א שמירה אז די אלע זאכן זאלן בלייבן לטובה, ס'זאל נישט צוברענגען קיין שלעכטס, דער פנים יפות זאגט אז די שמירה פונעם פסוק איז אז קיינער זאל נישט מקנא זיין, אפילו ער וועט האבן די אלע גוטע ברכות זאל אים קיינער נישט מקנא זיין, יעדער זאל אים פארגינען. פסוק כ"ה יאר ה' פניו אליך, דער אייבערשטער זאָל באַלײַכטן זײַן פּנים צו דיר, ויחונך, און ער זאָל דיר געבן חן. זאָגט רשי, יאר השם פּניו אליך, יראה לך פּנים שׂוחקות, פּנים צהובֿות, דער אײבערשטער זאָל דיר אַרױסװײַזן אַ פֿרײלעכע און גלאַנצעדיקע שײַנעדיקע פּנים, װאָס װען מע האָט אַ הארת פּנים פֿונעם אײבערשטן, איז מען דאָך זוכה צו אַלעם גוטן, װי דער ספֿורנו זאָגט, אַז דאָס קאָן עפֿענען דעם מענטשנס קאָפּ צו פֿאַרשטײן די תּורה. און דער אור החיים הקדוש זאגט אז דאס מיינט ס'וועט נישט זיין קיין מסך המבדיל צווישן די אידן און זייער טאטע אין הימל, די פארקערטע פון א הסתרת פנים, זאגט רש י ויחונך יתן לך חן, ער זאל דיר געבן א חן, אנדערע מענטשן זאלן זען ביי דיר א חן, זאלן דיר נישט מקנא זיין, ס'איז א המשך אויכעט מיט די פריערדיגע פסוק וישמרך פון קנאה ווי אונז האמיר געשמועסט, וואס דאס מיינט אז דו זאלסט נושא חן זיין ביי יעדן איינעם, יעדער איינער זאל דיר פארגינען מיט אלע דיינע זאכן, קיינער זאל דיר נישט אנקוקן קרום. און די מפרשים זאגן אויכעט אז ויחונך איז א לשון פון א מתנה, יאר השם פניו אליך ויחונך, דער אייבערשטער זאל ארויסווייזן צו דיר א הארת פנים, אז יעדע מאל וואס דו דארפסט עפעס, זאלסט דיך קענען אראפשטעלן און בעטן פונעם אייבערשטן, און ער וועט דיר עס גלייך נאכגעבן, וועסט האבן א אפענע טיר ביי אים. נאך א פשט ברענגט דער בכור שור. אז ויחונך איז א לשון פון חניה בקרקע, אזוי ווי מען לערנט ארויס פון ולא תחנם מען זאל נישט געבן פאר די גוים א רואונג אינעם לאנד, איז ויחונך מיינט אז דער אייבערשטער וועט דיך איינגלידערן אין ארץ ישראל. אין תרגום שטייט אז ויחונך איז א לשון פון רחום וחנון, אז דער אייבערשטער וועט רחמנות האבן אויף דיר. פסוק כ ו, ישא השם פניו אליך, דער אייבערשטער וועט אויפהייבן זיין פנים צו דיר, וישם לך שלום, און ער וועט טון צו דיר פרידן. זאגט רש י ישא השם פניו אליך יכבוש כעסו, ער וועט באצווינגען און איינהאלטן זיין כעס, ווי די מפרשים ערקלערן, שטייט דא אין כלי יקר, אז נשיאת פנים מיינט ווען על פי דין וואלט דער אייבערשטער געדארפט ווען באהאלטן זיין פנים, אראפקוקן אוועקקוקן פון אידן, צוליב זייערע עבירות, און דאך זאגט דער אייבערשטער איך וועל מיך צווינגען אויפצוהייבן דעם פנים און קוקן צו דיר פנים אל פנים, און וישם לך שלום, דאס איז די גרעסטע ברכה וואס איז נאר שייך, ווי רש"י זאגט אין פרשת בחוקותי, ונתתי שלום בארץ, אם אין שלום אין כלום, נאך די אלע ברכות פון ברכת כהנים, דארף מען דאך האבן דעם כלי מחזיק ברכה וואס דאס איז שלום, אן שלום האלטן זיך נישט די אלע ברכות ביי די מענטש, ממילא זאגט דער אייבערשטער אז די כהנים זאלן אנווינטשן אידן מיט שלום, און דורך דעם וועלן זיי זוכה זיין אז די ברכות וועלן האבן א קיום ביי זיי. דער אבן עזרא זאגט וישם לך שלום אז דו וועסט האבן פרידן פון אלעס ארום, דו וועסט דיך נישט אנשטויסן אין קיין שטיין, די חיות וועלן דיך נישט באדערן, דו וועסט נישט האבן קיין פיינט וואס וועלן דיך וועלן טשעפענען און בייקומען. אנדערע לייגן נאך צו אז מ'וועט האבן שלום פונעם יצר הרע, פון די שטן, פון די אומות העולם, מ'וועט נישט האבן קיין שום שטער, קיין שום פגע רע, קיינער וועט נישט שטערן די אידן. פסוק כ"ז, ושמו את שמי על בני ישראל, זיי די כהנים זאלן לייגן מיין נאמען אויף די אידישע קינדער, ווייל אין יעדע פון די דריי פסוקים פון ברכת כהנים איז דאך דא די שם שמים, און טאמער זיי וועלן דאס ארויפלייגן אויף די אידן, ואני אברכם וועל איך זיי בענטשן. זאגט רש"י ושמו את שמי יברכום בשם המפורש, אין די בית מקדש האבן זיי ארויסגעזאגט דעם שם הוויה, מיט די אותיות י' ק' ו' ק' טאקע נישט אזוי ווי אונז זאגן מיר אזוי ווי די שם אדנא, ואני אברכם לישראל, די ערשטע פשט פון רש"י איז אז ווען די כהנים וועלן בענטשן די אידן וועט דער אייבערשטער אויכעט בענטשן די אידן, ואסכים עם הכהנים, איך וועל מסכים זיין מיט די כהנים, לויט די פשט זאגן די מפרשים, וועלן די כהנים אליין געבענטשט ווערן צוליב די הבטחה פון ואברכה מברכיך, דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר אברהם אז ווער ס'בענטשט זיינע קינדער וועט אליינס געבענטשט ווערן, דבר אחר ואני אברכם די כהנים, א צווייטער פשט איז אז ואני אברכם גייט טאקע ארויף אויף די כהנים, אויב זיי וועלן בענטשן די אידן וועט דער אייבערשטער זיי צוריק בענטשן. דער אבן עזרא זאגט אז לויט'ן פשוט'ן פשט מיינט ער אז ס'גייט ארויף אויף ביידע, ואני אברכם איך וועל בענטשן סיי די אידן און סיי די כהנים. קאפיטל ז' פסוק א', ויהי און ס'איז געווען ביום אין דער טאג כלות משה וואס משה רבינו האט געענדיגט להקים את המשכן, אויפצושטעלן דעם משכן, ס'איז געווען ראש חודש ניסן, וואס דעמאלטס האט מען ענדגילטיג אויפגעשטעלט דעם משכן אויף א אופן ס'זאל בלייבן שטיין אויף א לענגערע צייט, מ'האט עס מער נישט צענומען אינעם זעלבן טאג. וימשח אותו, האט ער געזאלבט דעם משכן מיט די שמן המשחה, ויקדש אותו, און מיט דעם האט ער אים געהייליגט, די אלע זאכן וואס משה רבינו האט געמאכט איז די זאלבונג טוט הייליגן דאס, ואת כל כליו, און אלע געצייג פון די משכן האט ער געזאלבט און געהייליגט, ואת המזבח, ער האט אויך געשטעלט די מזבח אויפן פלאץ, ואת כל כליו און אלע זיינע געצייג האט ער געשטעלט יעדע זאך אויף זיין פלאץ, וימשחם, און ער האט זיי געזאלבט מיט די שמן המשחה ויקדש אותם, און מיט דעם האט ער זיי געהייליגט, אזוי לערנט דער רמב"ן אז מיט די שמן המשחה האט ער זיי געהייליגט, דער אבן עזרא זאגט אז ביי די מזבח איז ויקדש אותם די פשט מיט די בלוטן וואס מען האט געשפריצט אויף די מזבח די אלע שבעת ימי המילואים שטייט דאך אין פסוק אז מען האט געשפריצט די בלוטן מיט דעם האט מען גערייניקט און געהייליגט די מזבח מיט אלע כלים זיינע. וואס איז די המשך פון די פרשה מיט ברכת כהנים? ברענגט די בעל הטורים פון א מדרש אז דאס איז א רמז אז ס'וועט קומען א צייט וואס די חנוכת הבית וועט זיין דורך די כהנים, מ'האט דאך יעצט געלערנט ברכת כהנים וואס דאס האבן די כהנים פון שבט לוי געטון, ס'וועט קומען א צייט וואס אויך די חנוכת הבית וועט זיין דורך די כהנים, דאס מיינט די חשמונאים וואס זיי האבן געמאכט די חנוכת המזבח נאכדעם וואס די יוונים האבן עס צושטערט. דער חזקוני זאגט אז אנהייב סדרה האט מען גערעדט וואס ס'וועט זיין די משא פון די בני גרשון און די בני מררי, אין סוף פרשת במדבר איז געשטאנען אז די בני קהת האבן אלעס געטראגן מיט די אקסל, די בני גרשון און די בני מררי איז נאכנישט געשטאנען וויאזוי זיי וועלן עס טראגן, קומט די פסוק דא זאגן אז די נשיאים האבן מנדב געווען די וועגענער מיט די שטירן וואס דאס האט געשלעפט די אלע שווערע כלים וואס איז געליגן אויף די בני גרשון און בני מררי צו טראגן. זאגט רש י ויהי ביום כלות משה, רש י זאגט כלות כתיב מיט א ו', אזוי איז דא איין גירסא, און לויט דעם איז דער פשט אז וויבאלד ס'שטייט נישט אין פסוק אן אנדערע מין אויסדרוק, נאר טאקע די ווארט כלות, פון דעם לערנט מען ארויס אז די אידן זענען געווען ווי א כלה. אנדערע ספרים זענען גורס כלת כתיב אן א ו', און רשי האט געהאט עפעס א צווייטע סארט מסורה, ווייל ביי אונזער מסורה שטייט יא כלות מיט א ו', און לויט דעם לערנט ער עס ארויס פשוט פון דעם כלת כתיב וואס ס'שטייט חסר אז יום הקמת המשכן היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה, די טאג וואס מ'האט אויפגעשטעלט די משכן זענען די אידן געווען ווי א כלה וואס גייט אריין צו די חופה, די משכן איז דאך געוועזן אנגערופן אוהל מועד ווייל דארט איז געווען באשטימט אז דער אייבערשטער זאל זיך קומען מתוועד זיין, טרעפן מיט משה רבינו, איבערגעבן וואס ער האט איבערצוגעבן פאר די אידן, דאס איז געווען א בחינה פון א חופה. כלות משה. שטעלט זיך רש י בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן, זיי האבן געמאכט די משכן, ותלאו הכתוב במשה, די גאנצע זאך הענגט ער אן אין משה רבינו, פארוואס? לפי שמסר נפשו עליו, ווייל משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען דערויף, לראות צו זען תבנית כל דבר ודבר, די געשטעל פון יעדע זאך וואס זיי האבן געמאכט, כמו שהראהו בהר, אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים געוויזן אויפן בארג סיני להורות לעושי המלאכה, אז ער זאל עס אויסלערנען פאר די וואס טוען די ארבעט. האט ער זיך מוסר נפש געווען און ארומגעגאנגען און זיך איינגעקוקט אויף יעדן דעטאל אויף יעדן קליינעם איינצלהייט זען צו ס'שטימט טאקע מיט וואס ער האט מקבל געווען, ולא טעה בתבנית אחת, עס איז אים טאקע געלונגען, ער האט זיך נישט טועה געווען מיט קיין איין קלייניקייט, איז ווייל ער האט געהאט אזא מסירות נפש אויף דעם ווערט די גאנצע הקמת המשכן גערופן אויף זיין נאמען. וכן מצינו בדוד אזוי טרעפט מען ביי דוד המלך לפי שמסר נפשו על בנין בית המקדש האט זיך מוסר נפש געווען צו קענען בויען די בית המקדש שנאמר זכור ה' לדוד האט מתפלל געווען דער אייבערשטער זאל אים געדענקען את כל ענותו זיין גאנצע פיין אשר נשבע לה' וואס ער האט געהאט געשוואוירן אז ער וועט נישט שלאפן רואיג ביז ער וועט נישט טרעפן א מקום מנוחה וואו צו קענען אויפבויען די בית המקדש. איז לפיכך נקרא על שמו אפילו ער האט עס למעשה נישט געבויט ווערט עס אבער אנגערופן אויף זיין נאמען, שנאמר ראה ביתך דוד, די עשרת השבטים האבן דאס אנגערופן אזוי ווי עס איז די הויז פון דוד המלך. גראדע די פסוק איז א שטיקל גנאי, מען האט אים דעמאלטס, די אידן די עשרת השבטים האבן זיך דעמאלטס אפגעטיילט פון די מלכות בית דוד, איז דא טאקע אין מדרש שטייט א צווייטע פסוק מזמור שיר חנוכת הבית לדוד דארט זעהן מיר אז די בית מקדש ווערט אנגערופן אויף דוד'ס נאמען ביום כלות משה להקים ולא נאמר ביום הקים שטייט נישט אין די טאג וואס מען האט עס אויפגעשטעלט נאר וואס מען האט געענדיגט אויפשטעלן מלמד שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמידו ומפרקו אלע זיבן טעג פון כ"ג אדר ביז ראש חודש ניסן האט משה רבינו יעדן טאג אויפגעשטעלט די משכן און דאס צענומען, כדי אויסצולערנען פאר די לוויים פונקטליך ווי אזוי דאס דארף צוגיין. ובאותו היום, אין יענעם טאג ראש חודש ניסן העמידו ולא פירקו, האט ער עס נאר אויפגעשטעלט און נישט צענומען. לכך נאמר, פאר דעם שטייט, ביום כלות משה להקים אותו היום כלו הקמותיו, ס'האט זיך געענדיגט די אויפשטעלונגען. וראש חודש ניסן היה, דער טאג איז געווען ראש חודש ניסן, בשני נשרפה הפרה, א טאג דערויף האט מען שוין געקענט פארברענען די פרה אדומה, פארדעם האט מען נישט געקענט פארברענען די פרה אדומה ווייל מען דארף דאך שפריצן די בלוט דערפון אקעגן איבער די טיר פונעם אוהל מועד, איז אפילו די אוהל מועד איז שוין געשטאנען אלע שבעת ימי המילואים, ס'איז אבער נישט געווען קיין ריכטיגע הקמה, ס'איז נאר געווען א צייטווייליגע זאך, האט מען נאכנישט געקענט מאכן די פרה אדומה, הערשט א טאג נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט מיט די משכן אויפשטעלן האט מען דעמאלס געמאכט די פרה אדומה, ובשלישי, ג' ניסן, הזו הזיה ראשונה, זענען די לוויים געווארן אנגעשפריצט די ערשטע מאל פונעם אפר הפרה, ובשביעי גלחו, אין די זיבעטע טאג, זענען זיי אפגעשוירן געווארן, און מען האט זיי דעמאלטס געשפריצט אויך דעם צווייטן מאל, און זיי האבן זיך גע'טובל'ט, און זענען געוועזן ראוי צו טון די ארבעט וואס ליגט אויף זיי. רש"י וויל דא ארויסברענגען אז ראש חודש ניסן איז געזאגט געווארן די פרשה וואס עס שטייט אנהייב פרשת בהעלותך, אז מען זאל צוגרייטן די לוויים צום זינגען, מען זאל זיי אנגרייטן אז זיי זאלן קענען קומען אין בית המקדש אריין און זינגען בשעת די קרבנות, אבער זיי זענען נאכנישט געווען גרייט דאס צו טון, ווייל מען האט נאך געדארפט שפריצן אויף זיי די אפר הפרה, עס איז געווען צווישן זיי טמאי מתים, ממילא דא ווי די פסוק גייט אנהייבן רעדן פון די עבודת הלוויים וואס זיי האבן געדארפט שלעפן די עגלות מיט די אלע זאכן וואס איז געליגן אויף די בני גרשון און בני מררי, שטעלט רש"י אראפ דעם כלל אז דא האבן זיי זיך שוין אנגעהויבן גרייטן צו קענען אויספירן זייערע פליכטן, הגם יעצט ראש חודש ניסן ממש זענען זיי נאכנישט געווען גרייט דערצו, מען האט נאכנישט געהאט זיי גערייניגט אינגאנצן, און די מפרשים זאגן אז ס'איז אביסל שווער צו זאגן אז שוין ראש חודש ניסן האט מען איבערגעגעבן די עגלות פאר די בני גרשון און בני מררי, בפשטות ווי עס קוקט אויס אין פרשת במדבר זענען די לוויים נאך בכלל נישט באפוילן געווארן צו שלעפן די משכן ביז א' אייר וואס דעמאלטס האט מען געציילט די אידן און דער אייבערשטער האט געזאגט אז די שבט לוי זאל מען באזונדער ציילן און נאכדעם וואס מען האט זיי געציילט האט מען זיי אויסגעקליבן אנשטאטס די בכורים און מען האט זיי געגעבן זייערע אויפגאבעס. אבער דא ווי מען רעדט יעצט ראש חודש ניסן איז נאך בכלל נישט געווען באשטימט אז די לווים דארפן שלעפן די משכן, איז די מזרחי שרייבט אז פאר משה רבינו האט דער אייבערשטער שוין יא געזאגט פון פאראויס, הגם ס'איז נאכנישט געווען די צייט איבערצוגעבן פאר די לווים די מעלדונג, אבער פאר משה רבינו האט שוין דער אייבערשטער יא געזאגט פונקטליך אז די לווים וועלן ווערן אויסגעקליבן, און די עגלות האט ער אים שוין אויך געזאגט פון פאראויס אז דאס וועט צוגעטיילט ווערן פאר די לווים לויט זייער ארבעט. די של"ה הקדוש זאגט אז הגם מ'האט זיי נאכנישט אויסגעקליבן, האט דער אייבערשטער אבער געוואלט זיי זאלן זיך שוין גרייטן פון פאראויס, שוין פון א חודש פריער זאלן זיי זיך גרייטן אז זיי גייען ווערן אויסגעקליבן, און מאכן די ריכטיגע הכנה מיט קדושה וטהרה, פאר דעם האט מען שוין יעצט געמאלדן דא אז די וועגענער דאס וועט געגעבן ווערן פאר זיי, זאלן זיי וויסן אז זיי גייען ווערן אויסגעקליבן, און זאלן זיי זיך שוין צוגרייטן דערצו. פסוק בית, ויקריבו נשיאי ישראל, עס האבן דערנענטערט די הויפטן פון די אידן, ראשי בית אבותם, די פירער, די הויפטן פון זייערע פעטערליכע שבטים, הם נשיאי המטות, זיי זענען די הויפטן פון די שבטים, הם העומדים על הפקודים, זיי זענען די וואס זיי שטייען אויף די ציילונגען. זאגט רש"י הם נשיאי המטות. שטייט דאך דא אזויפיל מאל אין פסוק אז זיי זענען געווען די נשיאים, וואס דארף ער עס אזויפיל מאל איבערשרייבן? נאר נשיאי המטות, די מטות איז א לשון פון שטעקענעס, שהיו שוטרים עליהם במצרים, זיי זענען געווען ממונה איבער די אידן אין מצרים זיי האבן געדארפט שלאגן און זען דערצו אז ס'זאל געענדיגט ווערן די טעגליכע פארלאנג וויפיל די מצריים האבן פארלאנגט פון די ציגל, און למעשה האבן זיי נישט געלייגט קיין דרוק אויף אידישע קינדער, והיו מכים עליהם זענען זיי אליינס געשלאגן געווארן צוליב דעם דורך די מצריים, שנאמר ויכי שוטרי בני ישראל וגומר, ממילא ווערן זיי אנגערופן נשיאי המתות, ווייל זענען געווען די פירערס פון די אידן אבער זיי האבן געכאפט שלעק דערפאר. איינער וואס כאפט שלעק צוליב אידישע קינדער איז פאסיג צו ווערן א פירער אויף כלל ישראל. המה עומדים אלע פקידים, שעמדו עם משה ואהרן זיי זענען געשטאנען צוזאמען מיט משה ואהרן כשמעוני את ישראל ווען מען האט געציילט די אידן שנאמר ואיתכם י וגומר, אויף דעם שטעלט מען זיך אויך אז די ואיתכם י דאס שטייט אנהייב פרשת במדבר אבער עס איז געוועזן א' אייר און דא רעדט מען נאך א חודש פריער א' ניסן. איז ענפערן זיי די ראשונים אז ווען מען האט געשריבן די תורה האט מען דאך שוין געהאלטן נאכן ציילן, שטעלט די תורה אראפ אז די נשיאי ישראל וואס האבן א' ניסן געברענגט די עגלות מיט די פורים זאלסטו וויסן אז זיי זענען די וואס א חודש שפעטער זענען זיי אויך געשטאנען ביים ציילן. פסוק ג' ויביא את קרבנם לפני ה' האבן זיי געברענגט זייער קרבן פארן אייבערשטן, ס'איז נישט ממש געווען א זאך וואס איז ראוי להקרבה, אבער מען רופט עס אן א קרבן זאגט דער רמב ם וויבאלד ס'האט ארויסגעהאלפן פאר די משכן פאר די צורך פון די קרבנות, איז עס אויכעט פאסיג צו ווערן אנגערופן א קרבן, יעדע זאך פון בדק הבית ווערט אויכעט אפגערופן א קרבן ווי מען טרעפט ביי נקריב את קרבן השם ביי די מלחמת מדיין, זיי האבן געברענגט דארט פארשידענע זאכן פאר בדק הבית ווערט עס אנגערופן א קרבן. שש עגלות צב ת שטראשע זעקס וועגענער וואס איז געוועזן באדעקט זייער חשובע שיינע וועגענער מיט שניי אסור בקר און צוועלף רינדער עגלו על שני הנוסעים יעדע וואגן איז געברענגט געווארן דורך צוויי נוסעים וואס דאס איז א רמז זאגט דער ספורנו אויף אחדות אז זיי האבן צוזאמען געברענגט יעדע צוויי איין וואגן, דאס האט געוויזן אויף זייער צוזאמען ארבעט און אז זיי זענען ראוי פאר השראת השכינה, ויהי בישיר מלך בית אסף ראשי עם יחד שבטי ישראל דעמאלטס איז דער אייבערשטער א מלך אויף זיי, משול לאחד, און יעדער נשיא האט געברענגט איין אקס, ויקריבי אויסם לפני המשכן און זיי האבן עס דערנענטערט פאר דעם משכן, די דאפלטע לשון זאגט רשי מיינט אז מען האט עס נאכנישט געוואלט אננעמען פון זיי, זיי האבן עס נאר געקענט צוטראגן צו די משכן, אבער נאכנישט איבערגעבן, משה רבינו האט נישט געוואוסט צו ער זאל עס נעמען, משה רבינו האט געהאלטן אז פונקט ווי די בני קהת דארפן אלעס שלעפן מיט די הענט, אפשר די בני גרשון און בני מררי ליגט אויכעט אויף זיי צו שלעפן אלעס מיט די אקסל. זאגט רשי שש עגלות צב, אין צב אלא מחופים, באדעקט, וכן, שטייט א פסוק ובצבים ובפרדים, מיינט אויכעט באדעקטע וועגענער, עגלות מכוסות קרויות צבים. דער רמבן זאגט אז צב קען מיינען א לשון פון אנגעפילט, ווי דער אבן עזרא זאגט אז דאס איז א לשון פון אויפגעשוואלן ואת בטנך צבה, און ער זאגט אז ס'קען זיין אז די נשיאים האבן בכלל נישט אינזין געהאט צו ברענגען די וועגענער כדי מען זאל אויף דעם טראגן די משכן, זיי האבן געברענגט די וועגענער אנגעפילט מיט קרבנות צו מאכן די חנוכת המזבח, די אלע קרבנות וואס ווערט אויסגערעכנט שפעטער אין די פסוקים אז די נשיאים האבן געברענגט, דאס האבן זיי ארויפגעלייגט אויף די וועגענער, ס'איז געווען איבערגעפילט מיט בהמות, און דאס האבן זיי געברענגט צוזאמען מיט די שני עשר בקר וואס האבן געשלעפט די וועגענער, און זיי האבן דאס אזוי מנדב געווען, און דער אייבערשטער האט געזאגט, נעם איבער די גאנצע זאך וואס זיי האבן געברענגט, די וועגענער און די פרים, דאס זאלסטו נוצן פאר די עבודת האוהל מועד צו שלעפן, און די קרבנות די בהמות וואס ליגן אויף דעם העט מען נעמען מקריב צו זיין. זאגט רשי ויקריבו אותם לפני המשכן שלא קיבל משה מידם עד שנאמר לו מפי המקום משה רבינו האט עס נישט געוואלט אננעמען ביז דער אייבערשטער האט אים קלאר געזאגט אז מען זאל דאס טאקע נוצן. אמר רבי נתן מה ראו הנשיאים להתנדב כאן בתחילה, פארוואס דא האבן די נשיאים ערשט מנדב געווען, ובמלאכת המשכן ווען מען האט געדארפט נדבות פאר די בויען פון די משכן לא התנדבו תחילה, טרעפט מען נישט אז זיי זאלן האבן מנדב געווען ערשט, נאר נאכדעם וואס אלע אידן האבן שוין געענדיגט ברענגען, דארט שטייט אז די נשיאים האבן געברענגט די טייערע שטיינער, פארוואס האבן זיי דעמאלטס אזוי געטון און יעצט האבן זיי געטוישט, אלא כך אמרו הנשיאים, דארט בשעת די נדבות המשכן האבן זיי געזאגט יתנדבו ציבור מה שיתנדבו, זאל דער ציבור מנדב זיין וואס זיי קענען, און מה שמחסרין אנו משלימין, זיי האבן נישט געגלייבט אז דער ציבור וועט מנדב זיין אלעס וואס פעלט זיך אויס און ס'וועט גארנישט בלייבן פאר זיי, זיי האבן געמיינט אז ס'וועט בלייבן א גרויסע לאך און זיי וועלן אנפילן דעם לאך. כיוון שראו שהשלימו ציבור את הכל, ווייל זיי האבן געזען אז דער ציבור האט יא אנגעפילט אלעס, זיי האבן אלעס געברענגט, שנאמר והמלאכה היתה דים, אמרו האבן זיי געזאגט, מעתה מה לנו לעשות, וואס קען מען אונז טון, אונז קען מען שוין גארנישט מנדב זיין פאר די משכן, הביאו אבני השוהם והמלואים לאפוד ולחושן, וואס דאס איז געווען א זאך וואס די אידן סתם אזוי האבן נישט געהאט, ס'איז נאר געליגן ביי די נשיאים, דאס האבן זיי מנדב געווען. איז לכך התנדבו כאן תחילה ווייל זיי האבן געזען אז מען קען זיך נישט פארלאזן אויף צום סוף האבן זיי דא די ערשטע אריינגעכאפט און מנדב געווען די עגלות מיט די פרים צו שלעפן די חלקים פון די משכן. די מפרשים שטעלן זיך אויכעט ווי איז שוין געווען דא בכלל נשיאים בפשטות קוקט אויס אז בשעת מען האט געגאנגען ציילן די אידן אין פרשת במדבר דעמאלס האט דער אייבערשטער געזאגט ואתכם יהיו איש איש למטה און מען האט אויסגעקליבן די נשיאים, אבער דא איז דאך געוועזן א חודש פריער, פון ווי קומען דא אהער נשיאים בכלל? און זיי ענטפערן אז פונקט ווי מען טרעפט שוין טאקע ביי די נדבת המשכן אז ס'איז געווען די נשיאים וואס האבן געברענגט די אבני השוהם און די אבני המילואים, וואס הגם זיי זענען נאכנישט געווארן אויסגעקליבן על פי השם צו זיין די הויפטן פון די שבטים, איז שוין אבער געווען באשלאסן, די שבטים צווישן זיך האבן דאך געוואוסט ווער ס'איז די חשוב'סטער פון זייער שבט, ווער ס'איז פאסיג צו דינען אלס פירער, און יענעם האבן זיי געשטעלט אלס הויפט, און ווען ס'איז געקומען אלע ווי צום ציילן, דעמאלטס האט דער אייבערשטער מסכים געווען מיט זייער אויסוואל, און האט טאקע געזאגט אז די זאלן זיין די וואס זאלן קומען שטיין ביי די ציילונגען. פסוק ד', ויאמר ה' אל משה לאמור האט דער אייבערשטער געזאגט צו משה אזוי צו זאגן, פסוק ה', קח מאתם, נעם איבער פון זיי, די וועגענער מיט די פרים, והיו זאלן זיי זיין לעבוד צו דינען את עבודת אוהל מועד די ארבעט פונעם אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים, געב זיי צו די לוויים איש כפי עבודתו, א יעדער מענטש לויט זיין ארבעט. פסוק ו', ויקח משה את העגלות ואת הבקר, משה רבינו האט טאקע איבערגענומען פון זיי די וועגענער מיט די רינדער ויתן אותם אל הלוויים און האט זיי געגעבן צו די לוויים, פסוק ז', את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר, צוויי וועגענער און פיר פון די רינדער, נתן לבני גרשון כפי עבודתם, האט ער געגעבן פאר די קינדער פון גרשון לויט זייער ארבעט. פסוק ח' ואת ארבע העגלות און די פיר אנדערע וועגענער ואת שמונת הבקר מיט די אכט רינדער נתן לבני מררי האט ער געגעבן פאר די קינדער פון מררי כפי עבודתם לויט זייער ארבעט וואס די ארבעט סיי פון גרשון און סיי פון מררי איז געוועזן ביד איתמר בן אהרן הכהן ער האט זיי איינגעטיילט פונקטליך יעדער איינער וואס ער זאל טראגן. זאגט רשי כפי עבודתם, שהיה משא בני גרשון קל משל מררי, די לאסט פון די קינדער פון גרשון איז געווען לייכטער ווי די פון מררי, שהיו נושאים הקרשים והעמודים והאדנים, די קינדער פון מררי האבן דאך געטראגן די גאר שווערע זאכן, די ברעטער, מיט די זיילן, מיט די שוועלן, האבן זיי געדארפט באקומען מער וועגענער. שטייט אין מדרש אז משה רבינו האט געפרעגט פונעם אייבערשטן, וואס וועט זיין טאמער איינע פון די פרים וועט אפשטארבן, אדער איינע פון די רעדלעך פון די וועגענער וועט זיך צעברעכן, וועט דאך אויסקומען אז די מתנה טובה וואס די וואס די נשיאים האבן געגעבן גייט לאיבוד מיט ס'וועט נישט ס'וועט נישט האבן קיין קיום האט דער אייבערשטער געזאגט קח מאתם והיו והיו איז א לשון הוויה אז ס'וועט בלייבן אויף א לאנגע צייט און דער מדרש זאגט אז דאס איז געבליבן ווי לאנג ס'האט אויסגעפעלט ווי לאנג מ'האט געצויגן דעם משכן פון איין פלאץ צום אנדערן האבן זיך די וועגענער געהאלטן און די פרים זענען געווען גאנץ ס'האט גארנישט פאסירט מיט זיי. און ס'איז א מחלוקת התנאים ווי לאנג די פרים האבן געלעבט, ס'דא וואס זאגן אז מען האט עס מקריב געווען אויפן מזבח אין די שטאט נוב, אנדערע זאגן אין גבעון, אנדערע זאגן אין שילה, און די רבנן זאגן אז מען האט עס ערשט מקריב געווען ווען די בית המקדש איז געווארן אויפגעשטעלט, דאס הייסט ס'האט זיך געהאלטן הונדערטער יאר און עס האט נישט געהאט קיין מום, און שלמה המלך האט עס מקריב געווען אויפן מזבח פון די בית המקדש הראשון, ר' מאיר זאגט, נאך היינטיגע צייטן לעבן די פרים, זיי האבן נאך קיינמאל נישט באקומען קיין פעלער, זיי זענען נישט פארעלטערט געווארן, נישט טרייפה געווארן, נאר זיי לעבן און זיי האלטן זיך פריש און געזונט לעולם ולעולמי עולמים. פסוק ט', ולבני קהת לא נתן, אבער פאר די קינדער פון קהת האט ער נישט געגעבן קיין וועגענער, כי עבודת הקודש עליהם, ווייל די ארבעט פון די הייליגקייט ליגט אויף זיי, בכתף ישאו, זיי דארפן דאס טראגן מיטן אקסל. איז דער ספורנו מסביר, וויבאלד דער אייבערשטער האט געזאגט אז די וועגענער זאלן זיין לעבוד את עבודת אוהל מועד, די בני קהת האבן נישט געטראגן גארנישט פונעם אוהל מועד אליין, נאר פון די כלים, די הייליגע זאכן וואס זענען געלעגן אינעם אוהל מועד, וואס דאס ווערט אנגערופן קודש, האט דאך דער אייבערשטער שוין געמיינט מרמז צו זיין מיט דעם, אז פאר זיי קומט זיך נישט קיין וועגן, זיי דארפן דאס אליין טראגן אויפן אקסל, זאגט רש"י כי עבודת הקודש עליהם, משא דבר הקדושה, טראגן די הייליגע ארבעט, הארון והשלחן וגומר, לפיכך בכתף ישאו. פסוק י'. ויקריבו הנשיאים די נשיאים האבן דערנענטערט און מקדיש געווען את חנוכת המזבח די באנייאונג פון די מזבח ביום המשח אותו אין די טאג וואס מען האט אים געזאלבט ראש חודש ניסן זענען געקומען אלע נשיאים און געברענגט די קרבנות וואס די פסוקים רעכענען שפעטער אויס ויקריבו הנשיאים את קרבנם לפני המזבח די נשיאים האבן דערנענטערט זייער קרבן פארן מזבח זאגט רש"י אז די פסוק דאפלט זיך איבער צו זאגען אז זיי האבן עס געמוזט אליינס צוברענגען צו די מזבח ווייל משה רבינו האט עס נאך נישט געוואלט אננעמען, משה רבינו האט נישט געוואוסט צו דער אייבערשטער וויל אז די מזבח זאל מחונך ווערן מיט א קרבן ציבור אדער מיט די קרבנות פון די נשיאים וואס זיי זענען יחידים. אנדערע זאגן אז משה רבינו האט געהאט א שאלה אויף די קטורת וואס זיי האבן געברענגט, וואס מען קען דאך נישט מנדב זיין קיין קטורת, און מען קען עס נישט מאכן אויף מזבח החיצון, אויכעט האבן זיי געברענגט א חטאת בנדבה וואס דאס איז א זאך וואס מען קען קיינמאל נישט טון, עס איז נאר דא געווען א הוראת שעה האט ער געמוזט ווארטן צו הערן פונעם אייבערשטן אליין דעם הוראת שעה אז ער מעג עס אננעמען. דער אור החיים הקדוש זאגט אז די פסוק ברענגט דא ארויס ויקריבו הנשיאים את קרבנם לפני המזבח אז אפילו זיי זענען געווען די חשובע נשיאים האט זיי געפאסט זיך אליינס אפצוגעבן מיטן ברענגען די אלע קרבנות ביזן מזבח זיי האבן זיך נישט געפטר'ט מיטן שיקן מיט א צווייטן זאגט רש י הקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח, לאחר שהתנדבו העגלות והבקר לשאת המשכן, נאכדעם וואס זיי האבן מנדב געווען די וועגענער און די רינדער צו פירן דעם משכן, נשאם לבם האט זייער הארץ זיי דערהויבן להתנדב קרבנות המזבח לחנכו א בחינה ווי מצוה גוררת מצוה, מען האט געטון איין נדבה פארן משכן, האט זיי די הארץ באוויליגט צו ברענגען נאך זאכן, מחנך צו זיין די מזבח מיט קרבנות, ויקריבו הנשיאים את קרבנם לפני המזבח, כי לא קיבל משה מידם עד שנאמר לו מפי הגבורה, משה רבינו האט עס נישט אנגענומען פון זייערע הענט ביז ס'איז אים געזאגט געווארן קלאר פונעם אייבערשטן אז ער זאל דאס איבערנעמען. פסוק י א, ויאמר ה' אל משה, דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום, איין נשיא פאר א טאג, איין נשיא פאר א טאג יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, זאלן זיי מקריב זיין זייער קרבנות פאר די באנייאונג פון די מזבח. וואס איז די סיבה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען זאל עס צוטיילן און נישט ברענגען אלעס אינעם זעלבן טאג? זאגט דער רבי יוסף בכור שור, אז דער אייבערשטער האט געוואלט אפגעבן א געהעריגן כבוד פאר יעדן נשיא, יעדער זאל זיך האבן זיין באזונדערע טאג, און פאר דעם האט מען אויך אראפגעשריבן זייערע פרשיות באזונדער, ווי אלע שטעלן זיך, וויבאלד די נשיאים האט יעדער געברענגט די זעלבע קרבן ווי די אנדערע, וואס האט מען נישט געשריבן אראפ איין מאל און געשריבן נאכדעם אז פונקט ווי דער ערשטער נשיא האט געברענגט אינעם ערשטן טאג אזוי האבן אלע געברענגט אין זייער טאג. די תורה איז אזוי מאריך און שמועסט אויס יעדע נשיא מיט זיינע קרבנות באזונדער, ס'דא עטליכע תירוצים אויף דעם, אבער איינע פון די תירוצים איז כדי אפצוגעבן דעם ריכטיגן כבוד פאר יעדע איינע פון די נשיאים, וואס יעדער איינער פון זיי איז געווען אייניג חשוב, מען זאל נישט געבן קיין באזונדערע חשיבות פאר דעם וואס איז געווען ערשט, אפילו די לעצטע האבן דעם זעלבן כבוד, מען שמועסט אויס פונקטליך אלע זייערע קרבנות, דער חזקוני זאגט אז דער אייבערשטער האט געוואלט אויסציען זייער שמחה, יעדן טאג וואס די נשיא האט געברענגט א קרבן איז דאך געווען א גרויסע שמחה פאר די גאנצע שבט, האט ער געוואלט ס'זאל נישט זיין נאר איין טאג די שמחה פון די חנוכת המשכן, ס'זאל אנהאלטן צוועלף טעג די גרויסע יום טוב פון באנייען פון די מזבח, זאגט רש י יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, ועדיין לא היה יודע משה היאך יקריבו, אפילו נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט אים שוין געהייסן אז מען זאל אננעמען די קרבנות האט ער נאכנישט געוואוסט אויף וועלכע סדר דאס זאל צוגיין אם כסדר תולדותם, וועלכע שבט ס'איז פריער געבוירן יענער זאל פריער ברענגען אם כסדר המסעות אדער לויט די סדר וויאזוי זיי האבן זיך געצויגן, עד שנאמר לו מפי הקדוש ברוך הוא ביז דער אייבערשטער האט אים געזאגט, יקריבו למסעות איש יומו, ווי ס'שטייט אין פסוק ויהי המקריב ביום הראשון, מ'דרשנ'ט דאס כאילו ס'איז א ציווי, ויהי, ס'זאל זיין דער וואס איז מקריב אינעם ערשטן טאג זאל זיין יהודה, וואס דגל מחנה יהודה האט זיך דער ערשטער געצויגן, פון דעם האט משה רבינו פארשטאנען אז דאס דארף צוגיין לויט די סדר פון די מסעות. הגם דא איז נאכנישט געווען געזאגט געווארן בכלל די סדר פון די דגלים און די סדר פון די מסעות, מ'האט נאך געהאלטן דא א חודש פארן מסדר זיין די דגלים, זאגט דער מזרחי אז דאס האט אויך דער אייבערשטער שוין איינגעמאלדן פון פאראויס פאר משה רבינו, אפילו ס'איז נאכנישט געקומען די צייט דאס איבערצוגעבן פאר די אידן, אבער פאר משה רבינו האט ער שוין געזאגט וויאזוי ס'גייט זיין איינגעטיילט די דגלים, און וועלכע דגל גייט זיך פריער ציען, און לויט דעם סדר זאלן זיי ברענגען זייערע קרבנות. פסוק יב, ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו, עס איז געווען דער וואס האט מקריב געווען אינעם ערשטן טאג זיין קרבן, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, נחשון דער זון פון עמינדב, פון שבט יהודה. זאגט רשי ביום הראשון, אותו היום נטל עשר עטרות, יענער טאג האט געהאט צען קרוינען, ראשון למעשה בראשית, ס'איז געווען די ערשטע טאג אין די וואך, די ערשטע טאג פון די וועלט באשאפונג, ראשון לנשיאים, די ערשטע טאג וואס די נשיאים האבן געברענגט די קרבנות, כדאיתא בסדר עולם, דאס האבן מיר שוין אויסגעשמועסט אנהייב פרשת שמיני, און דערפאר רופט עס רופט עס די פסוק אן ביום הראשון, ווייל דאס איז געווען א אויסגערופענע באצייכענטע יום הראשון, עס האט געהאט צען זאכן מיט וואס דאס איז געוועזן ערשט.

מפרשים שטעלן זיך אז ביי אלע נשיאים שטייט ארויסגעשריבן ביי זייער נאמען די ווארט נשיא, אויסער ביי נחשון בן עמינדב, ס'דא עטליכע תירוצים אויף דעם, אדער וויבאלד ער איז געווען דער ערשטער האט מען נישט געוואלט ער זאל צוקומען צו גיאות, שטייט נישט קיין לשון נשיאות, און ביי די אנדערע וואס זיי זענען נישט געווען די ערשטע, האט מען זיי דערהויבן טאקע מיט דעם טיטל נשיא, ווייל זיי האבן געלאזט א צווייטן גיין פאר זיך האבן זיי באקומען דעם טיטל נשיא, מען זעט טאקע אויכעט אין פסוק יג שטייט וקרבנו ביי נחשון, שטייט אין מדרש אז מען האט אים געמאכט כאילו א טפל, כאילו ער איז נישט געווען דער ערשטער, נאר וואו מוסיף על ענין ראשון כאילו ס'איז שוין געווען איינער פאר דעם מה שאין כן ביי די אנדערע שטייט יא ארויסגעשריבן קרבנו כאילו זיי זענען יא געווען דער ערשטער, נאך א טעם איז דא פארוואס ס'שטייט נישט דא נשיא, ווייל נחשון פאר זיך איז געווען כדאי לעצמו אפילו ווען ער וואלט נישט געווען קיין נשיא וואלט ער זוכה געווען צו קענען ברענגען אליינס דעם ערשטן קרבן, צוליב דעם וואס ער איז אריינגעשפרינגען אינעם ים מיט מסירות נפש נאך פאר די וואסער האט זיך געשפאלטן איז ער שוין געווען אינעווייניג, וואס צוליב דעם האט ער זוכה געווען צו זיין דער ערשטער נשיא וואס איז מקריב. פסוק יג וקרבנו און זיין קרבן איז געווען, קערת כסף אחת, איין זילבערנע שיסל, שלושים ומאה משקלה, איר וואג איז געווען הונדערט און דרייסיג פון די הייליגע שקלים, וואס דאס איז א רמז אויף די הונדערט און דרייסיג יאר וואס יוכבד איז אלט געווען, ווען זי האט געבוירן משה רבינו, מזרק אחד כסף, איין זילבערנע בעקן, וואס די חילוק פון א קערה מיט א מזרק שטייט דא אין תרגום יונתן און אין ספרי, אז א קערה האט א דיקערע וואנט, און א מזרק איז מער א דינערע זאך, שבעים שקל בשקל הקודש, דער מזרק האט געוואויגן זיבעציג הייליגע שקלים, אקעגן משה רבינו וואס ער איז שקול אקעגן די זיבעציג סנהדרין. שניהם, זיי ביידע, שיסלען מלאים סולת, זענען געווען אנגעפילט מיט פיינע מעהל, בלולה בשמן וואס איז שוין געווען אויסגעמישט מיט אויל, למנחה פאר א קרבן מנחה. זאגט רש"י שניהם מלאים סולת למנחת נדבה. א מנחת נדבה און נישט די מנחת נסכים פון זייערע קרבנות עולה ושלמים, צוליב עטליכע טעמים. קודם כל, ווייל ער רעדט נישט קיין ווארט פון די וויין פון די גיסונגען פון א מנחת נסכים. אויכעט, ווייל געווענליך דערמאנט מען קודם דעם קרבן און הערשט נאכדעם די מנחת נסכים דערפון, דא איז נאכנישט געשטאנען אויסגערעכנט די עולות און די שלמים אליין אז מען זאל רעדן פון זייערע מנחת נסכים, און דער מזרחי זאגט אז על פי חשבון וואלט נישט אריינגעפיט אין די צוויי שיסלען אזויפיל מעל און אויל וואס מען האט געדארפט האבן פאר אזויפיל פרים אילים און כבשים וואס זיי האבן געברענגט פאר עולות ושלמים, די חשבון וואלט נישט געשטימט, ס'מוז זיין אז דאס איז געוועזן א באזונדערע מנחה פאר א נדבה. פסוק י"ד, כף אחת, איין לעפל, עשרה, וואס האט געוואויגן צען זילבערנע שקלים, זהב, ס'איז געוועזן א לעפל פון גאלד, מלאה קטורת, ס'איז אנגעפילט געווען מיט קטורת. זאגט רש"י עשרה זהב כתרגומו, דער תרגום זאגט אז דאס איז מתקל עשר סלעין היא דדהב, אז ס'האט געוואויגן ווי צען שקלים און ס'איז געווען פון גאלד, משקל עשר שקלי הקודש היה בה. און די הכרח דערצו איז מיר זעהן סוף פון די סדרה וואס דארט שטייט קלאר ארויסגעשריבן אז דאס איז געווען כפות זהב, גאלדענע לעפלען. מלאה קטורת, לא מצינו קטורת ליחיד, מען טרעפט נישט אז א יחיד זאל מנדב זיין קטורת, געווענליך קומט עס פון די ציבור. ולא על מזבח החיצון, מען טרעפט נישט א קטורת וואס מען לייגט אויף די דרויסענדיגע מזבח, אלא זו בלבד נאר די אליין, וואס דא די אלע קרבנות האט מען געברענגט מחנך צו זיין די מזבח החיצון. והוראת שעה היתה, דאס איז געוועזן א הוראת שעה וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז יעצט איין מאל מעג מען ברענגען קטורת פון א יחיד און מען מעג דאס מאכן אויפן מזבח החיצון. דער רמב"ן שמועסט אויס אז די קרבנות וואס די נשיאים האבן געברענגט האבן כולל געווען אין זיך אלע סארטן קרבנות וואס מען מאכט סיי ווען אויפן מזבח, זיי האבן געברענגט קרבנות עולה, שלמים, חטאת, וואס דאס איז כולל אויכעט א אשם, א אשם מיט א חטאת זענען די זעלבע זאך, און אויכעט האבן זיי געברענגט קטורת מיט מנחות, אלע סארט קרבנות וואס איז נאר שייך האבן זיי געברענגט מחנך צו זיין די מזבח. פסוק ט ו, פר אחד בן בקר, איין שטיר, א יונגע רינד, עס האט געדארפט זיין אין די דריטע יאר פון זיין לעבן, איל אחד, איין ווידער אין די צווייטע יאר פונעם לעבן, כבש אחד, איין שעפס בן שנתו אין זיין ערשטע יאר לעולה, די דריי בהמות האבן זיי געברענגט פאר א קרבן עולה. זאגט רש"י פר אחד מיוחד שבעדרו, עס איז געוועזן אויסדערוועלט און ספעציעל פון די גאנצע סטאדע. וויאזוי לערנט מען דאס ארויס? ווייל געווענליך שטייט פר בן בקר אחד, דא שטייט אבער פר אחד בן בקר, די לשון איז אנדערש ס'איז ארומגעדרייט, ארויסצולערנען אז דאס איז געוועזן א פר אחד א באצייכענטע ספעציעלע פר. און אין ספרי שטייט די זעלבע זאך אויף די איל אחד און די כבש אחד, מ'לערנט עס ארויס פונקט ווי די פר איז געווען מיוחד בעדרו די זעלבע זאך די איל און די כבש. הגם אלע קרבנות דארפן זיין פון מבחר נדריכם, נישט נאר די פר ואיל וכבש פון די נשיאים, אלע קרבנות וואס מען ברענגט דארפן אייביג זיין פון די אויסדערוועלטע, אבער דאך איז די חידוש דא אין פסוק אז אפילו זיי האבן אויכעט געברענגט קרבנות שלמים, ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק י ז, זענען די עולות געווען מער בעסער ווי די שלמים, וויבאלד א פר איז קדשי קדשים, גייט אינגאנצן ארויף לגבוה, האבן זיי גענומען די גאר גוטע בהמות פאר א קרבן עולה, און די שלמים זענען נישט געווען אזוי געלונגען אזוי געראטן ווי די עולות, אזוי שטייט אין פנים יפות און נאך. אנדערע זאגן אז די לימוד פון ווי איך זעה אז דאס מיינט מיוחד בעדרו איז פשוט ווייל ס'שטייט פר אחד, געווענליך וועט נישט די תורה זאגן אחד דארט ווי ס'פעלט נישט אויס, אין דעם פסוק טרעפט מען דאך נישט אז מ'האט געברענגט פון עפעס צוויי אדער מער אז ער זאל דארפן זאגן אז ביי די פר איז געווען אחד, די אלע דריי קרבנות וואס ווערן דערמאנט אין דעם פסוק האט מען געברענגט איינס, וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט פר, איל, כבש, אז ס'שטייט אחד מיינט עס אז ס'איז געוועזן מיוחד. פסוק ט ז, שעיר עזים אחד לחטאת, איין יונגע ציג אין די ערשטע יאהר פונעם לעבן האבן זיי געברענגט פאר א קרבן חטאת, זאגט רש"י, שעיר עזים אחד לחטאת לכפר על קבר התהום, טומאת ספק, צו פארצייען אויב ס'איז דא עפעס א טומאה, וואס דאס איז אזוי ווי די אפגרונד וואס איז נישט באקאנט און מ'זעהט עס נישט און מ'ווייסט נישט דערפון צו זאגן, אפשר איז דא עפעס א ספק'דיגע טומאה וואס א מענטש איז טמא געווארן אדער וואס ס'גייט דא אמאל זיין א טומאה, אדער אפשר אויף די פלאץ ווי מען וויל אויפשטעלן די משכן איז דא דא אונטער דעם א טומאה און קיינער ווייסט נישט דערפון, האבן זיי געברענגט א חטאת וואס דאס זאל אויף דעם מכפר זיין. פסוק י ז, ולזבח השלמים, און פאר א קרבן שלמים האבן זיי געברענגט בקר שניים, צוויי רינדער וואס דאס מיינט צוויי פרים. וואס די פרים זענען געווען אין די דריטע יאר פון זייער לעבן, אילים חמשה, פינף ווידערן, אין די צווייטע יאר פון זייער לעבן, עתודים חמשה, פינף ציגן, אויך אין די צווייטע יאר פונעם לעבן, כבשים בני שנה חמשה, פינף שעפסן אין די ערשטע יאר פון זייער לעבן, זה קרבן נחשון בן עמינדב, דאס איז געווען די קרבן פון נחשון בן עמינדב וואס ער האט געברענגט פון זיין אייגנטום, פון זיין אייגענע געלט. פסוק י ח, ביום השני אין דעם צווייטן טאג הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, האט מקריב געווען נתנאל דער זון פון צוער דער נשיא פון יששכר. פסוק י ט, הקריב את קרבנו, ער האט מקריב געווען זיין קרבן, קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. זאגט רש י, ס'שטייט דא הקריב נתנאל בן צוער,

לפי שבא ראובן וערער ואמר, ראובן איז געקומען און געטענה'ט, דיי שקדמני יהודה, מיר איז גענוג אז יהודה וואס ער איז יונגער פון מיר האט מקריב געווען פאר מיר, אקריב אני אחריו, לאמיך מקריב זיין נאך אים, איך פארשטיי אז ער איז דער מלך צווישן אלע שבטים, דארף ער זיין פריער, צו ווייל ער איז אריינגעשפרינגען אינעם ים, אבער פארוואס זאל איך נישט קומען גלייך נאך אים? אמר לו משה מפי הגבורה נאמר לי, פונעם אייבערשטן איז מיר געזאגט געווארן, שיקריבו כסדר מסעות לדגליהם לויט וויאזוי די סדר פון די ציאונגען איז, לכך אמר, הקרב את קרבנו והוא חסר יוד, שהוא משמע הקרב לשון ציווי. די הקרב, די צווייטע הקרב את קרבנו, איז משמע א לשון ציווי, גיי, מאך דיין קרבן, שמפי הגבורה נצטווה הקרב, דער אייבערשטער האט געהייסן אז יששכר זאל יעצט מאכן. ומהו הקריב הקרב שני פעמים, פארוואס שטייט עס געדאפלט? שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים, צוויי סיבות זענען געווען פארוואס יששכר איז געווען דער צווייטער פון די שבטים, אחת, שהיו יודעים בתורה, זיי זענען געווען תלמידי חכמים, שנאמר, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, זיי זענען געווען די וואס האבן געקענט דעם סוד העיבור, זיי האבן געקענט אויסרעכענען די קביעות חדשים מיט די עיבור פון די יארן, ואחת און א צווייטע סיבה שהם נתנו עצה לנשיאים, זיי זענען געווען די וואס האבן געגעבן א עצה פאר די נשיאים להתנדב קרבנות הללו צו מאכן די קרבנות, איז די הקרב איז אויכעט א לשון פון ער האט געמאכט דערנענטערן, נתנאל בן צוער האט געמאכט אז אלע אנדערע זאלן ברענגען, מיט דעם וואס ער האט אויפגעברענגט די עצה אז מען זאל טאקע ברענגען די קרבנות פאר די נשיאים. וביסודו של ר' משה הדרשן מצאתי, רש י זאגט כ'האב געפונען אין די ספר פון ר' משה הדרשן אמר ר' פנחס בן יאיר נתנאל בן צוער השיאן עצה זו ער האט זיי געגעבן די עצה איז דא ביי נתנאל בן צוער וואס ער איז דער צווייטער פון די נשיאים וואס האט מקריב געווען איז רש י מסביר מער רמזים מיט גמטריאות אויף די אלע זאכן וואס די נשיאים האבן געברענגט זאגט די מהרל ווייל ער האט יעצט געזאגט אז די עצה איז געקומען פון נתנאל, מען קען מיינען וואס איז די גרויסע עצה געווען דא, נישט יעדער פשוט'ער איד קען בייפאלן די זעלבע עצה, ברענגט רשי ארויס, ניין דאס איז געוועזן א טיפע עצה, דאס איז געווען נישט סתם אזוי, די פונקטליכע צאל פון קרבנות, און די אלע גמטריאות און רמזים וואס זיי האבן אינזין געהאט ביי דעם, דאס איז געוועזן עפעס ספעציעל וואס נאר די נשיאים האבן געקענט צו דעם מכוון זיין. דער תורי זהב זאגט אז פאר דעם שמועסט רשי אויס פונקט ביי די צווייטע שבט די אלע רמזים, ווייל מיט דעם פארענטפערט ער די קשיא פונעם רמבן און אנדערע, פארוואס דארף די תורה אזוי מאריך זיין, פארוואס קען מען נישט שרייבן גלייך נאך נחשון בן עמינדב'ס קרבן, און אזוי האבן אויך געטון די איבריגע נשיאים יעדער איינער אין זיין טאג. נאר וואס דען? רשי ברענגט ארויס אז דאס איז געוועזן מיט ספעציעלע חשבונות, מיט רמזים און גמטריאות, יעדע שבט פאר זיך האט זיך געהאט זיינע סברות און טעמים פארוואס ער האט געברענגט פונקטליך די וואג מיט די צאל און די מאס, לא ראי זה כראי זה, ווי דער רמבן ברענגט אראפ פון מדרשים פארוואס יעדער שבט האט געברענגט א שיסל פון הונדערט און דרייסיג שקלים און א בעקן פון זיבעציג שקלים, יעדער האט זיך געהאט זיינע באזונדערע כוונות, ס'איז זיי טאקע איינגעפאלן אלע אין די זעלבע רגע צו ברענגען פונקטליך די אלע זאכן, זיי האבן שוין אלע געברענגט אינעם ערשטן טאג, אבער זיי האבן געהאט יעדער איינער זיינע אייגענע טעמים דערביי, זיין אייגענע רמזים, איז וויבאלד ס'איז לא ראי זה כראי זה, דארף מען זיי באזונדער אויסרעכענען צו ווייזן אז דאס איז נישט געוועזן נאר אז איינער האט נאכגעמאכט דעם אנדערן, נאר דאס איז געוועזן יעדער איינער איז בייגעפאלן, ס'איז טאקע געווען א חידוש און א נס ופלא, אז די אלע רמזים זענען זיך צוזאמגעקומען און ס'איז אויסגעקומען אז יעדער האט געברענגט ממש די זעלבע זאך ווי דער צווייטער, אבער מ'קען עס נישט צוזאמנעמען אין איין גרויסע קאפיטל און מאכן דערפון נאר איין קליינע פרשה, נאר מ'מוז יעדע זאך אויסרעכענען באזונדער, און פארדעם שמועסט רשי אויס די אלע רמזים דא ביי דעם צווייטן שבט. זאגט רשי קערת כסף, מנין אותיותיו, די צאל פון די אותיות פון די ווארט קערת כסף איז בגימטריא ת' ת' ק' ל' נײַן הונדערט און דרײַסיק, כנגד שנותיו של אדם הראשון וואס ער האט אזוי לאנג געלעבט, שלושים ומאה משקלה, די וואג איז געווען הונדערט דרײַסיק, על שם שכשהעמיד תולדות לקיום העולם ווען ער האט אויפגעשטעלט זיין זון שת וואס פון אים האט זיך געשאפן די אלע מענטשען פון די וועלט, בן ק' ל' שנה היה איז ער געווען הונדערט דרײַסיק יאר אלט שנאמר ויחי אדם שלושים ומאת שנה ויולד וגומר. דער מהרל איז מסביר וואס איז די פשט פון מרמז זיין אדם הראשון און אזוי ווייטער, נוח מיט די שבעים אומות מיט די לוחות און אזוי ווייטער, וואס איז די רמז פון דעם ביי די חנוכת המשכן, זאגט ער ווייל די בנין המשכן איז געוועזן אזוי ווי בריאת העולם, יעדע זאך וואס איז דא אין די וועלט איז דא אין די משכן, עס איז געווען יריעות אין די משכן און ביי די באשאפן פון די וועלט שטייט אויכעט נוטה שמים כיריעה, אזוי מערערע רמזים וואס שטייען אין מדרש וואס די משכן האט געהאט א ענדליכקייט צו בריאת העולם, ממילא וויבאלד אדם הראשון מיט נח און די תורה, עשרת הדיברות, די שבעים אומות, די אלע זאכן זענען די יסוד פון די וועלט, איז אויכעט ביי די חנוכת המשכן האט מען געמאכט א רמז צו דעם. זאגט רשי מזרק אחד כסף בגימטריא תקכ. פֿינף הונדערט און צוואַנציק על שם נוח, ס'איז א רמז צו נוח שהעמיד תולדות בן תק שנה ווען ער געווען פֿינף הונדערט יאר האט ער אויפגעשטעלט זיינע קינדער, די ערשטע קינד האט ער געהאט ווען ער איז אלט געווען פֿינף הונדערט, על שם עשרים שנה, אויך איז א רמז צו די צוואַנציק יאר שנגזרה גזירת המבול קודם תולדותיו נאך פאר ער האט געהאט קינדער איז שוין צוואַנציק יאר פאר דעם געווען די גזירה פון די מבול כמו שפירשתי אצל והיו ימיו מאה ועשרים שנה, לפיכך נאמר מזרק אחד כסף ולא נאמר מזרק כסף אחד כמו שנאמר בקערה. נאר דא שטייט די ווארט אחד צווישן מזרק און כסף, לומר, דאס קומט מרמז זיין שאף אותיות של אחד מצטרפות למנין, די ווארט אחד זאל מען אויכעט אריינרעכענען אינעם חשבון פון די גימטריא. שבעים שקל, דאס איז כנגד שבעים אומות שיצאו מבניו, פון נוח'ס קינדער זענען ארויסגעקומען זיבעציג פעלקער. פסוק כ, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, זאגט רשי כף אחת, דאס איז כנגד התורה שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא, כף מיינט דאך א האנט, כביכול דער אייבערשטער אליין האט געשריבן די לוחות און דאס איבערגעגעבן פון זיין האנט צו משה רבינו, עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות, מלאה קטורת, שטייט אין מדרש אז דאס איז א רמז אז די עשרת הדיברות זענען געווען אנגעפולט מיט קטורת ווען דער אייבערשטער האט געזאגט יעדע דיבור איז די וועלט געווארן אנגעפולט מיט שמעקעדיגע געווירצן, און רשי ברענגט דא אויכעט גמטריא של קטורת, תריג, קטורת ווען מ'זאל עס רעכענען אויף א געוויסע אופן איז עס בגמטריא זעקס הונדערט און דרײַצן, כנגד תריג מצוות, וואס די תריג מצוות זאגט די מדרש זענען מרומז אין די עשרת הדיברות, ווי רשי זאגט אויכעט אין פרשת יתרו אז אלע זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות זענען באזירט אויף די עשרת הדיברות ווי רב סעדיה גאון האט עס מסדר געווען, און די מדרש זאגט א רמז אז ס'איז דא זעקס הונדערט און צוואַנציק אותיות אין די עשרת הדיברות, זעקס הונדערט און דרײַצן קעגן די תריג מצוות און נאך זיבן קעגן די שבעת ימי בראשית. ובלבד שתחליף קיף בד', די קיף פון קטורת דארף מען ארויפטוישן מיט א ד' על ידי אט בש גר דק, די אופן פון רעכענען יעדע אות זאל זיך אויפטוישן מיט די אות וואס איז אקעגן דעם, די ערשטע אקעגן די לעצטע, און די צווייטע אקעגן איינס פאר די לעצטע און אזוי ווייטער, לויט דעם חשבון איז קטורת בגימטריא זעקס הונדערט און דרײַצן. פסוק כ א, פר אחד בן בקר אייל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה, זאגט רש"י, פר אחד כנגד אברהם שנאמר בו ויקח בן בקר, אייל אחד כנגד יצחק ויקח את האייל, ביי די עקידה האט מען גענומען א ווידער אנשטאטס יצחק, כבש אחד כנגד יעקב, וואס עס שטייט ביי אים א פסוק והכשבים הפריד יעקב. פסוק כב שעיר עזים אחד לחטאת, זאגט רש"י שעיר עזים איז לכפר על מכירת יוסף שנאמר בו וישחטו שעיר עזים, זיי האבן געשחטן א שעיר עזים און איינגעטונקן יוסף'ס העמד אין דעם אז יעקב זאל מיינען אז א חי' האט אים פארצוקט. פסוק כג ולזבח השלמים בקר שניים, אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער. זאגט רש"י ולזבח השלמים בקר שניים, דאס איז כנגד משה ואהרן שנתנו שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, משה און אהרן פלעגן כסדר מתפלל זיין, און זיי האבן געזען אז אידן זאלן זיך אויפפירן ריכטיג, און אז עס האט אויסגעפעלט האבן זיי געמאכט קרבנות און מכפר געווען אויף די אידן, האבן זיי געמאכט שלום וואס דאס איז דאך די בחינה פון א שלמים, צו מאכן שלום אויף די וועלט. אילים עתודים וכבשים, שלשה מינים, די דריי סארטן זענען געווען כנגד כהנים ולוויים וישראלים, דריי קאטעגאריעס ביי כלל ישראל וכנגד תורה נביאים וכתובים. שלש חמשיות, דריי מאל פינף, כנגד חמשה חומשים, די פינף חומשים פון די תורה, וחמשת הדיברות הכתובין על לוח אחד, פינף דיברות וואס שטייען אויף די רעכטע לוח, וחמשה הכתובין על השני און די פינף וואס שטייען אויף די לינקע לוח. עד כאן מיסודו של רבי משה הדרשן. פסוק כד, ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חילון. זאגט רשי ביום השלישי נשיא. דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט דא אנדערש ווי פריער. זאגט רשי אז דא און ביי די קומענדיגע נשיאים שטייט אייביג דעם אויסדרוק, ווייל ס'באציט זיך אויף ויהי המקריב ביום הראשון, אז דער ערשטער טאג איז געווען נחשון בן עמינדב, ביום השלישי איז געווען דער נשיא המקריב לבני זבולון, אזוי טייטשט מען אויס די אלע פסוקים וואו ס'שטייט די ווערטער. ביום השלישי היה הנשיא המקריב לבני זבולון וכן כולם, אבל בנתנאל ביי די פריערדיגע פרשה ווי מ'האט גערעדט פון שבט יששכר, שנאמר בו הקריב נתנאל וואס דארט האט אויסגעפעלט צו שרייבן הקריב נתנאל צוליב די טעמים וואס רשי האט אראפגעברענגט ווייל מ'האט אים געהייסן מקריב זיין פאר ראובן און ווייל ער האט געגעבן די עצה דערפאר. איז וויבאלד ס'איז שוין געשטאנען הקריב, נופל אחריו הלשון לומר נשיא יששכר, פאסט זיך צו זאגן נאכדעם אז ער איז געווען דער נשיא פון יששכר לפי שכבר הזכיר שמו והקרבתו, ס'שטייט שוין זיין נאמען און ס'שטייט שוין אז ער האט מקריב געווען, ממילא דארף מען נאר צוענדיגן נשיא יששכר. ובשאר אבער ביי די איבעריגע נשיאים, שלא נאמר בהן הקריב, דא האט ער נאכנישט געשטאנען אז מ'האט מקריב געווען, נופל עליהן לשון זה, פאסט אויף זיי די שפראך, נשיא לבני פלוני, וואס דאס מיינט, אותו היום היה הנשיא המקריב לשבט פלוני. קען מען נישט אויסשמועסן יעדן פסוק נאכאמאל און נאכאמאל, הגם די תורה האט יא מאריך געווען אין דעם, ווי ס'שטייט טאקע אין רמבן דעם טעם, אפצוגעבן כבוד פאר די נשיאים, און אויכעט ווייל יעדער פון זיי האט אין זין געהאט א באזונדערע טעם. מען וועט צוגיין דא אין פסוק מ ח שטייט ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, זאגן חזל אז דער זיבעטער טאג איז געווען שבת און דאס איז געווען א הוראת שעה אז אפילו עס איז געווען א קרבן יחיד האט מען דאס געמעגט מאכן אום שבת. מען וועט אריבער שפרינגען צו סוף סדרה ווי די פסוק נעמט נאכאמאל צאם די אלע קרבנות פון די נשיאים און ער מאכט א סך הכל. ווייל כאטשיג מען האט טאקע שוין אויסגעשמועסט יעדער באזונדער, זאגט דער רמבן מען האט געוואלט ווייזן אז קיינער פון זיי האט נישט קיין חשיבות איבער דעם צווייטן, נישט אז ווער עס איז געווען פריער להקרבה האט עפעס מער א מעלה און א חשיבות, האט מען זיי אלע צוזאמגענומען און געמאכט פון דעם איין גרויסע סך הכל. אויכעט וויל מען ווייזן אז במחשבה איז זיי אלע בייגעפאלן אין די זעלבע רגע צו ברענגען די קרבנות, מען האט טאקע געמוזט מאכן אז איינער זאל זיין פריער ווי דעם אנדערן, מען קען נישט אלעס ברענגען אויף איין מאל, אבער במחשבה איז זיי עס בייגעפאלן אין די זעלבע רגע, און פאר דעם שמועסט עס די תורה איבער, און ער מאכט א סך הכל, ער נעמט עס צאם און ער מאכט א חשבון הכולל דערפון. פסוק פ ד. זאת חנוכת המזבח, דאס איז די באנייאונג פון די מזבח ביום המשח אותו אין די טאג וואס מען האט אים געזאלבט, מאת נשיאי ישראל, פון די נשיאים פון די אידן איז געקומען די אלע קרבנות צו באנייען די מזבח, זיי האבן עס שוין געברענגט אין די טאג וואס מען האט עס געזאלבט, ראש חודש ניסן האבן זיי שוין אלע געברענגט זייערע אלע קרבנות, קערות כסף שתים עשרה, אלעס אין איינעם, צוועלף זילבערנע שיסלען, מזרקי כסף שנים עשר, צוועלף זילבערנע בעקענעס, כפות זהב שתים עשרה, צוועלף גאלדענע לעפלעך. זאגט רשי ביום המשח אותו, בו ביום שנמשח הקריב, אין דעם זעלבן טאג וואס מען האט עס געזאלבט, האט דער ערשטער נשיא שוין מקריב געווען זיין קרבן, און אלע האבן עס שוין געברענגט אין יענעם טאג. ומה אני מקיים וואס עס שטייט שפעטער אין פסוק פ ח, אחרי המשח, וואס דאס איז משמע אז עס איז געווען נאכן זאלבן, שנמשח תחילה ואחר כך הקריב, מען האט קודם געזאלבט און נאכדעם האט מען מקריב געווען, אבער עס מיינט נישט א צייט שפעטער, נאר אין דעם זעלבן טאג. או, אפשר זאל מען זאגן אנדערש, אחרי המשח מיינט יא לאחר זמן, ולא בא ללמד ביום המשח, אפשר די ביום המשח מיינט נישט אז ס'איז געווען אינעם זעלבן טאג, אלא לומר שנמשח ביום, ער וויל פשוט מעלדן אז די משיחה איז געווען בייטאג. זאגט רשי דאס קען נישט זיין, ווייל כשהוא אומר ביום משחו אותם, ווען ס'שטייט ביי אהרן און זיינע קינדער אז מ'האט זיי געזאלבט בייטאג, למדנו לערנט מען שוין פון דעם ארויס אויף די משכן וכלים אויכעט שנמשח ביום, ווייל ס'שטייט אז ס'איז געווען אינעם זעלבן טאג, מ'האט אלעס געזאלבט אינעם זעלבן טאג, ווייסט מען דאך שוין פון פריער אז די כלים מיט די משכן האט מען שוין געזאלבט באטאג, ומה תלמוד לומר ביום המשח אותו, אז ביום שנמשח הקריב, ווייל די קרבנות האט מען אויך געמאכט אינעם זעלבן טאג. קערות כסף שתים עשרה, הם הם שהתנדבו ולא אירע בהם פסול, ס'איז נישט געשען קיין שום פראבלעם צו די קערות כסף, מ'האט געברענגט צוועלף און ס'איז געבליבן צוועלף, און ס'איז גארנישט געלעכערט געווארן, ס'איז גארנישט געשעדיגט געווארן, און דאס איז א געוואלדיגע מעלה זאגט דער מהרל אז. קרבנות חובה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן ברענגען, איז דאך פשוט אז דער אייבערשטער היט עס אפ פון יעדן מכשול עס זאל גארנישט געשען דערמיט, אבער דאס איז דאך געוועזן וואס די נשיאים זענען אליינס אויפגעקומען מיט דעם, צו ברענגען א נדבה פאר די חנוכת המזבח וואלט געווען א קלער צו זאגן אז דער אייבערשטער האט עס נישט אפגעהיטן, ווייל הכל ריווח אז זיי ברענגען ברענגען זיי אבער אז ס'העט געשען עפעס און זיי האבן עס נישט געברענגט וואס העט שוין זיין זאגט די פסוק ניין, זייער קרבן נדבה איז געווען אזוי לרצון לפני השם, אז דער אייבערשטער האט עס אפגעהיטן פון סיי וועלכע פסול. פסוק פ ה, שלושים ומאה הקערה האחת כסף, יעדע פון די שיסלעך איז געוועזן א געוויכט פון הונדערט און דרייסיג זילבערנע שקלים, ושבעים המזרק האחד, און זיבעציג, שקלים איז געווען די געוויכט פון איין בעקן, כל כסף הכלים, אלע זילבער פון די כלים צוזאמען, איז געווען אלפיים וארבע מאות, צוויי טויזנט און פיר הונדערט בשקל הקודש, אין די וואג פון די הייליגע שקלים. זאגט רשי שלושים ומאה הקערה האחת, ס'שטייט דאך שוין אויבן, מה תלמוד לומר, פארוואס דארף דא שטיין נאכאמאל? לפי שנאמר שלושים ומאה משקלה, ווייל אויבן איז געשטאנען אז די וואג איז געווען הונדערט און דרייסיג, אבער ולא פירש באיזו שקל, אויף וועלכע מיני שקלים רעכנט מען דאס? כך חזר ושנאה כאן, פארדעם האט ער עס נאכאמאל איבערגעשריבן דא, וכלל בכולן, און ער נעמט צאם ער מאכט א סך הכל און ער זאגט אז כל כסף הכלים איז געווען בשקל הקודש. אויבן וואלט איך געקענט זאגן אז די בשקל הקודש גייט ארויף נאר אויף די מזרק אחד כסף שבעים שקל, איך וואלט נאכנישט געוואוסט אז די קערת כסף אחת פון שלושים ומאה משקלה איז אויכעט בשקל הקודש, ביז די פסוק זאגט עס דא קלאר. כל כסף הכלים וגומר, לימדך, דא לערנט ער דיך, שהיו כלי המקדש מכוונים במשקלם, ס'געווען פונקטליך אייניג אין זייער וואג, שוקלן אחד אחד ושוקלן כולן כאחד, לא ריבה ולא מיעט, ווען מען האט געוואויגן יעדער באזונדער האט עס געהאט א געוויסע מאס, א געוויסע וואג, און ווען מען האט אלעס צאמגענומען און געוואויגן אינאיינעם האט עס אויך געהאט א אייניגע געוויכט וואס דאס איז ממש א חוץ לדרך הטבע, געווענליך יעדע שיסל אפילו מען לייגט אריין דערין לאמיר זאגן הונדערט און דרייסיג שקלים, אבער ס'וועגט א משהו מער צו א משהו ווייניגער, ס'קען נישט זיין אז אלע טעלערלעך זאלן האבן דעם זעלבן געוויכט, און ווען מען נעמט צאם אלע אינאיינעם קומט עס אויס אביסל מער ווי די צוויי טויזנט און פיר הונדערט אדער אביסל ווייניגער, ס'קען דאך נישט זיין ס'זאל זיין ממש פונקטליך, דא איז געוועזן א נס אז אלעס איז געוועזן ממש אויפן האר, די געוויכט וואס ס'שטייט אין פסוק, און דאס ווייזט אויך אויף די חשיבות פון די נשיאים, אז זייערע מתנות, זייערע נדבות וואס זיי האבן געברענגט, איז געווען אזוי באליבט ביים אייבערשטן, אפילו איינער האט געברענגט פריער און די אנדערע האט געברענגט שפעטער, האבן זיי געהאט א אייניגע חשיבות ביים אייבערשטן, און. ס'איז געווען זה כזה, אלע האבן געהאט דעם זעלבן וואג, און דאס ווייזט אז ס'האט געהאט די זעלבע חשיבות אויבן. פסוק פ ו, כפות זהב שתים עשרה, צוועלף גאלדענע לעפלעך מלאות קטורת, אנגעפילט מיט קטורת, עשרה עשרה הכף בשקל הקודש, יעדע לעפל האט געוואויגן צען פון די הייליגע שקלים, כל זהב הכפות עשרים ומאה, די געוויכט פון אלע גאלדענע לעפלעך אינאיינעם איז געוועזן הונדערט און צוואנציג שקלים, זאגט דער תרגום יונתן דאס אקעגן די הונדערט און צוואנציג יאר וואס משה רבינו האט געלעבט. זאגט רשי כפות זהב שתיים עשרה, למה נאמר? פארוואס דארף דאס שטיין? ס'שטייט דאך שוין אין פסוק פ ד צום סוף כפות זהב שתים עשרה. נאר לפי שנאמר כף אחת עשרה זהב, אויבן איז געשטאנען א גאנצן צייט כף אחת עשרה זהב. וואס רשי האט שוין אויבן געטייטשט אז דאס מיינט היא של זהב, ס'איז געוועזן די לעפל געמאכט פון גאלד, ומשקלה עשרה שקלים של כסף, די וואג איז געווען צען זילבערנע שקלים. אבער פון ווי ווייס איך דאס? או אינו, אפשר נישט אזוי. אלא כף אחת של כסף, ס'איז געווען געמאכט פון זילבער, ומשקלה עשרה שקלי זהב, און די וואג איז געווען אזוי ווי צען. גאלדענע שקלים, ושקלי זהב אין משקלם שווה לשל כסף וואס האט נישט די זעלבע וואג ווי א זילבערנע, תלמוד לומר כפות זהב של זהב היו, פאר דעם שטייט דא נאכאמאל אן איבעריגע כפות זהב שתיים עשרה, צו מעלדן אז דאס איז געוועזן געמאכט פון גאלד. די פריערדיגע כפות זהב שתיים עשרה פון פסוק פ ד קומט זאגן אז גארנישט איז נישט פסול געווארן, און אז אלע האבן געהאט דעם זעלבן וואג, אבער דא שטייט עס עקסטערע נאכאמאל צו זאגן אז ס'איז געווען געמאכט פון גאלד. מפרשים שטעלן זיך אז די פסוק זאגט דא אז די לעפלעך זענען געווען מלאות קטורת, אבער אין די פריערדיגע פסוק ווען מען האט גערעדט פון די קערות מיט די מזרקים, דארט איז נישט געשטאנען קיין ווארט אז ס'איז געווען אנגעפילט מיט סולת בלולה בשמן למנחה. זאגט דער משך חכמה, און אזוי ווערט אויך צוגעברענגט פונעם תשובה מאהבה, אז די מנחה האט מען נישט געקענט צוגרייטן פון פריער. איינמאל מען מישט אויס די אויל מיט די מעהל אין א כלי שרת, ווערט עס פסול בלינה. האבן זיי נישט געקענט ראש חודש ניסן אלע נשיאים ברענגען די סולת בלולה בשמן למנחה, נאר יעדער נשיא אין זיין טאג האט עס יענעם טאג צוזאמגעמישט און אריינגעלייגט אין דעם שיסל. ממילא דא ווי די פסוק רעכנט צאם און ער רעדט פון ביום המשח אותו אז דעמאלטס האט מען שוין געברענגט די אלע זאכן נאר נחשון האט געקענט דעם ערשטן טאג ברענגען די סולת אינעם כלי, אבער די אנדערע האבן געמוזט ווארטן, ווען נישט וואלט עס פסול געווארן בלינה. קטורת איז א זאך וואס ווערט נישט פסול בלינה, קטורת בלייבט פריש א גאנץ יאר, אפילו ס'איז הייליג, ס'איז ליגט אין א כלי שרת, מ'האט עס געמאכט אין א מכתשת וואס איז א כלי שרת, ס'פארלירט נישט דעם טעם, ס'פארלירט נישט דעם צורה, ס'ווערט קיינמאל נישט פסול בלינה, פארדעם די קטורת האט שוין געקענט זיין אין די לעפעלעך בשעת'ן ברענגען און פארדעם שטייט שוין דא ביום המשח אותו אז ס'איז געווען אלע צוועלף לעפלעך מלאות קטורת. פסוק פ ז, כל הבקר לעולה, אלע רינדער פאר די קרבנות עולה, שנים עשר פרים, ס'איז געווען צוועלף שטירן, אילים, שנים עשר, צוועלף ווידערן, כבשים בני שנה שנים עשר, צוועלף שעפסן אין די יאר אלט, ומנחתם, און מען האט אויכעט געברענגט זייערע קרבנות מנחה, ושעירי עזים, שנים עשר לחטאת, און ציגן האט מען אויכעט געברענגט, יונגע ציגן, צוועלף שטיק פאר א חטאת. פסוק פ ח, וכל בקר זבח השלמים, די אלע רינדער פון די קרבנות שלמים, עשרים וארבעה פרים, פיר און צוואנציג שטירן יעדער שבט האט געברענגט צוויי, דאס איז א רמז אויף די פֿיר און צוואַנציק משמורות, אילים שישים, זעכציק ווידערן, זאגט די תרגום יונתן אז דאס איז אקעגן די זעכציק יאר וואס יצחק איז אלט געווען ווען יעקב איז געבוירן געווארן, עתודים שישים, זעכציק ציגן, דאס איז אקעגן די זעכציק אותיות אין ברכת כהנים, כבשים בני שנה שישים, זעכציק שעפסן אין די ערשטע יאר פון זייער לעבן, דאס איז א רמז אויף די זעכציק מאל צען טויזנט, מענטשן וואס איז געווען ביי כלל ישראל צווישן צוואנציג און זעכציג יאר אלט. זאת חנוכת המזבח, דאס איז די באנייאונג פון די מזבח, אחרי המשח אותו, נאכדעם וואס מען האט אים געזאלבט, זאגט דער רשב"ם, נאכדעם וואס מען האט געענדיגט די חנוכת המזבח, ווען מען האט שוין געהאלטן ביים צוועלעפטן טאג, איז געווען די סך הכל די פיר און צוואנציג פרים מיט די שישים אילים, שישים עתודים און שישים כבשים. פסוק פ ט. האט מען דאך יעצט געענדיגט זאגן אז מען האט מחנך געווען די מזבח, מען האט מחנך געווען די משכן צום ערשטן מאל, קומט די פסוק זאגן אז די משכן האט טאקע געדינט זיין צוועק, וואס די ציל איז געווען ס'זאל זיין השראת השכינה, איז יעצט ווען מען האט עס מחנך געווען, האט מען טאקע זוכה געווען אז דער אייבערשטער איז געקומען רוען דארט, און משה רבינו האט געהערט דעם קול פונעם אייבערשטן. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, ווען משה רבינו איז אריינגעקומען צום אוהל מועד צו רעדן מיט אים, וישמע את הקול מדבר אליו האט ער געהערט ווי דאס קול פונעם אייבערשטן רעדט צו אים מעל הכפורת פון אויפן דעק אשר על ארון העדות וואס געפינט זיך אויף די ארון וואו ס'ליגט די לוחות העדות מבין שני הכרובים פון צווישן די צוויי כרובים וואס איז געוועזן אויפן ארון וידבר אליו און דער אייבערשטער האט גערעדט צו אים. רש י זאגט אז דאס קומט לאפוקי אהרן, דער רבינו בחיי זאגט וידבר אליו מיינט אז משה רבינו האט גערעדט צום אייבערשטן, ס'איז געווען כדבר איש אל רעהו משה רבינו איז געווען אויף א מעלה מער ווי אלע אנדערע נביאים, ער האט זיך נישט דערשראקן ווען ס'איז געקומען צו אים דעם קול פונעם אייבערשטן, ער האט געקענט רעדן, הערן און ענטפערן, דאס איז די מדריגה פון משה רבינו וידבר אליו אז ער האט געקענט צוריק זאגן אויכעט. דער ספורנו זאגט אז דער פסוק וויל ארויסברענגען ווי באליבט ס'איז געווען ביים אייבערשטן די חנוכת המשכן, הגם ווען מען רעכנט צאם די אלע קרבנות איז דאס נאך אלץ געווען א דבר מועט אקעגן די שווערע שווערע טויזנטער קרבנות וואס שלמה המלך האט געמאכט ווען מען האט באנייט דעם ערשטן בית המקדש, ס'איז געווען דארט מער א טראסק די גאנצע חנוכת הבית, אבער דאך די זכי' אז מען זאל קענען קומען ווען מען וויל און הערן דעם קול פונעם אייבערשטן דאס איז נאר געוועזן ביי די משכן, דאס ווייזט אז ס'איז נישט קיין חילוק וויפיל קרבנות מען ברענגט, ווייניג צי אסאך, דער עיקר איז די חביבות וואס דער אייבערשטער האט געהאט צו די מענטשן וואס האבן געברענגט די קרבנות, די נשיאי ישראל וואס זיי האבן געברענגט די קרבנות פון די חנוכת המזבח, און משה רבינו וואס ער איז דעמאלטס געווען דער מנהיג ישראל, וואס צוליב זיין חביבות איז געוועזן א שטארקע גילוי שכינה דארטן, ס'איז געווען א נבואה צו יעדע צייט ווען ער האט געוואלט קומען. זאגט רש י, ובבוא משה, שני כתובים המכחישים זה את זה, ס'איז דא צוויי פסוקים וואס זענען זיך סותר, שלישי בא והכריע ביניהם, דער פסוק איז א דריטער וואס קומט און ס'איז מכריע צווישן זיי. כתוב אחד אומר וידבר השם אליו מאוהל מועד אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו פונעם אוהל מועד. און דער אבן עזרא ברענגט דא טאקע אז די פסוק ויקרא אל משה וידבר השם אליו דאס איז געוועזן לכאורה גלייך נאך וואס מען האט געענדיגט מחנך זיין די מזבח, עס איז געווען י ב ניסן ווען מען האט געענדיגט ברענגען די אלע קרבנות, והוא חוץ לפרוכת איז אוהל מועד אינדרויסן פון די פרוכת, קוקט אויס ווי די דיבור איז געקומען פון דארט. כתוב אחד אומר, א צווייטע פסוק שטייט ודיברתי אתך מעל הכפורת, דער אייבערשטער זאגט אין פרשת תרומה, איך וועל רעדן צו דיר פון אויפן כפורת. בא זה והכריע ביניהם, די פסוק קומט און ס'מאכט א פשרה, משה בא אל אוהל מועד, משה רבינו איז אריינגעקומען צום אוהל מועד, ושם שמע את הקול הבא מעל הכפורת מבין שני הכרובים, און דארט האט ער געהערט די שטימע וואס איז געקומען פונעם כפורת צווישן די כרובים, הקול יוצא מן השמים לבין שני הכרובים, די קול איז געקומען פון הימל צו די צווישן די כרובים, ומשם יצא לאוהל מועד און פון דארט איז עס ארויס צום אוהל מועד. וישמע את הקול. יכול קול נמוך וואלט איך געקענט מיינען אז עס איז געווען עפעס א שטילע קול און פארדעם איז עס נישט ארויס אינדרויסן פונעם אוהל מועד, תלמוד לומר את הקול, די באקאנטע קול הוא הקול שנדבר עמו בסיני וואס דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים ביים בארג סיני, וואס דארט שטייט דאך אז עס איז געווען א קול גדול. אבער דעסטוועגן דאך וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל בדרך נס, ווען עס איז אנגעקומען צום עפענונג פונעם אוהל מועד האט זיך עס איבערגעהאקט און עס איז נישט ארויסגעגאנגען ווייטער. מדבר, שטייט אין פסוק, ס'האט גערעדט צו זיך אליין, כמו מתדבר, כבודו של מעלה לומר כן, ס'איז א כבוד פארן אייבערשטן צו זאגן אזא מין אויסדרוק אז ער איז מדבר בינו לבין עצמו, משה שומע מאליו, דער אייבערשטער כביכול רעדט צו זיך און משה רבינו האט זיך צוגעהערט. וידבר אליו, איז א מיעוט, למעט את אהרן מן הדברות, שטייט אין מדרש אז אויף דרייצן פלעצער שטייט אל משה ואל אהרן, און אקעגן דעם שטייט דרייצן מיעוטים אז אפילו דארט וואו ס'שטייט אל אהרן זאל מען וויסן אז דאס איז נאר געווען א דיבור צו משה אז ער זאל איבערגעבן צו אהרן, אבער ס'איז נישט געווען קיין דיבור צו אהרן דירעקט.